און פארשטייט זיך, כ'בין אריין געגאנגען נאכן חרם דעמאלטס א זיבן יאר צוריק צו דובער'ן אין די מצה בעקערי מיינט איך צו זיין, און ער זאגט מיר ניין די דיינים דו קענסט נישט באבאבאבאבא, שוין, שוין די לעצטע זיבן יאר ליידער האב איך נישט וואס צו עסן, עס איך כרעמזלעך, מען דערציילט מ'האט געפרעגט אינדערהיים א מארמארש יונגל וואס איז געווען זייער ארעם נעבעך, האט מען אים געפרעגט וואסערע ברכה מאכט מען אויף ברויט, האט ער געזאגט ס'ווענדט זיך, אין די וואכן א שהכל. און שבת המוציא ווייל ס'איז געווען אזוי ארעם אז אין די וואכן האט מען געלייגט, מ'האט נישט געלייגט קיין מעהל, מ'האט אריינגעלייגט, מ'האט אריינגעלייגט קוקעריץ, טייג פון קוקעריץ, טענגערע, ער ווייסט וואס ס'הייסט קוקעריץ, קארן, נעבעך, ביליגע מעהל איז געווען, עניוועי האט מען געמאכט אויף דעם א שהכל, ס'איז אויך געווען קארזש מיט מאמעליגע, מ'האט געגעסן מיט אביסל הערינג מיט צב. האהא וואס ווייסט עטס וויאזוי עס האט אויסגעזען אין מארמארש? עניוועי, למעשה מען פרעגט מיך וואסער א. יעצט למעשה די זעלבע פרעגט מען מיך אויך, מען פרעגט מיך וואסער א ברכה מאכט מען אויף מצה, איז זאג איך אזוי, אז מען עסט עס ביי סדר ביינאכט מאכט מען דערויף א שהכל, פארוואס? ווייל ס'איז א כרעמזל. ווייל מען פארקויפט מיר נישט קיין מצה עסט מען כרעמזל. אנבעליוועבל! סאו עטס אלע מאכטס ברוך השם אשר קדשנו המוציא לחם מן הארץ און אשר קדשנו במצותיו וצונו על אכילת מצה, מיך האט מען דאך געלייגט אין חרם, עס איך כרעמזלעך, מאך איך א שהכל, דאס איז געווארן פון גאנץ סאטמאר און מען האט געארבעט מען זאל צודערנעמען אידן נאך אידן צו צו אידישקייט, אז האסט געוואלט קויפן מצות ביי רבי אידל איז אזוי, ביסטו געווען א היימישער סאטמארער האסט געבעטן צוואַנציק פונט זאגט ער כ'האב נישט נאר דרײַ פונט. קלינט געגעבן א הארד טיים, און די פרייז איז געווען וויפיל ס'איז געווען. טאמער ביסטו אבער געקומען ביסט געווען א מגולח און דו האסט דיך אנגעשמעקט מיט פרויענישע פערפיום אז ס'האט געשמעקט פון דריי מייל אוועק, אוי דעמאלטס אה וואס מאכט איר, אים האט ער געגעבן מיט דריי דאלער ביליגער א פונט און אז ער האט געברויכט צען פונט האט ער אים געגעבן דריי פונט אומזינסט, און דער דובער גייט אויף זיינע וועגן, די רבנים האבן געמאכט א חרם ממילא איז וואס דארף איך שוין נישט עסן קיין מצה אויך נישט, דו אויסגעפליקטער הונט זאג מיר דו ווייסט פארוואס איך האב איך בין אין חרם? ווייל דו האסט א ברודער וואס האט אפגעטרענט א גאנץ בית מדרש. און ס'זיצן נאך היינט די וויקטימס זיי זענען געווארן גוים גמורים. נאר איך וויל שוין נישט זאגן ווער דאס איז ווייל ס'איז דא צוויי אלמנות אינוואלווד, איך וויל שוין נישט טשעפען מער. יעצט וויל איך וויסן נאך א זאך, דו האסט א שוואגער וואלנער, דער וואלנער פלעגט מטמא זיין קינדער יעדע נאכט אין קעמפ, פלעגט ער ארויסרופן און זיי האבן געמיינט מ'גייט צושלאגן, אין סוף האט ער זיך געשפילט מיט זיי, האט געקומען צו א שכבת זרע, פון אים און פון זיי, און נאך דאס ער זאגט גיי צוריק שלאפן, זיי האבן געדאנקט דעם אייבערשטן האט זיי נישט געשלאגן, און נאכדעם זאגט מען וואלנער איז אן עקר ער האט נישט קיין קינדער, אז מען שטופט א בן זכר ווי מען טאר נישט קען מען נישט געבוירן קיין קינדער, מען דארף שטופן אינעם ווייב, און אזוי ווי דו ביסט געווען זאט פון די זכרים האסטו נישט געוואוסט אז דו האסט א ווייב, דאס איז היינט די מנהיג הדור, ער איז ביזי צו איך מעג יא האבן מצות צו נישט, סאו מאך איך אויף כרעמזלעך, קיין שופר האב איך שוין נישט געהערט זיבן יאר, האב איך שוין נישט קיין מצות אויך נישט. נישט? האטס עפעס א גערער איד געהערט ווי איך זאג אז כ'האב נישט ווי צו דאווענען שוין זיבן יאר? ס'איז שנה, קול תרועה, איר קענט קומען אויף גור אין בארא פארק. זאג איך, מ'האט דאך מיך ארויסווארפן. זאגט ער, ניין, דאס איז פון רעבנ'ס שטוב רופט מען אייך, איינער האט קיינער האט אייך נישט אנרירן. שטייט אפשר האבן זיי דערהערן אז כ'האב נישט קיין מצות וועלן זיי מיר שיקן אביסל מצות. כ'האף נאר ס'זאל זיין גערער מצות נישט קיין מימיות אבער יענץ איז פול מיט שכבת זרע פון דעם שמשון וואלצער. אה ניין כ'האב מיך טועה געווען בין איך ערגעץ אין די הייד אוט אין אמעריקע דאס שוין נישט דארט עניוועי בין איך געגאנגען קויפן מצות אין א גראסערי קום איך דארט אן איז געווען פאר מיר אפאר חברה זיי האבן זיך צוטיילט מיט א ברויט איינער פרעגט אים אתה צריך את כל הלחם זאגט ער ניין חצי איז אויך גענוג צוטיילן זיי זיך ס'גייט ארויף אויפן טיש גייט ארויף ברעקלעך בעט איך דעם בעל דעם מענעדזשער פון דעם בעל הבית כ'ווייס נישט וואס ער איז אפשר קען מען עס אפקלינען כ'מיין איך גיי דאך עסן די מצות לייג איך אראפ דא ווייל מען מוז עס אריין לייגן דורכן סקענער, נאכדעם דארף איך דאס לייגן אויף א פסח'יגן טיש, און איך האב א חומרא אז איך נעם נישט קיין שום חמצ'דיגע אפילו געקאשערטע זאך ביי מיר פסח ביים סדר, און איך דארף נעמען נאכדעם די מצה און איך דארף דאס עסן, זאגט ער ניין יעצט קען מען נישט צווישן יעדן קאסטומער אפקלינען, האב איך איבערגעלאזט די גאנצע באקס, נישט איינע. איך האב געוואלט קויפן אסאך, איך האב עס איבערגעלאזן, איך בין ארויסגעגאנגען, איך האב אים געטון א טובה, איך האב עס צוריקגעלייגט אין די שעלווס, ווייל סוף כל סוף, איך מיין, איך וויל דאך נישט ער זאל מיך איינזעצן. איך וויל ענק זאגן רבותי, קיין שום זאך וואס איר נוצט אויף פסח קען מען יעצט נישט איינקויפן אין די גראסעריס ווייל ס'איז נישט אפגעהיטן, ס'דא אסאך פרומע גראסעריס וואס פאר פסח האבן זיי עקסטערע טישן, זאגן זיי זאלסטו נישט אריינברענגען חמץ, דו האסט אבער שוין לאנג איינגעקויפט א וואך פריער אלעס.

זאל זיין נאר פסח'יגע זאכן, און באמת איז ער גערעכט, מען דארף עס טאקע נישט מאכן, ווייל די זעלבע איז איבעראל, יענער כאפט א ברויט, און יענער כאפט אזא מין חמץ און אזא חמץ, און נאכדעם כאפט ער אן אנדערע זאכן וואס מ'נוצט אויכעט אויפן סדר, סאו וואטס גאוינג אן רבותי, און די רבנים זיצן און פאטשן זיך די בייכער, און גנב'נען אונזער געלט, זויפן אונזער בלוט, און דעי קאדנט גיוו א הוט אוו עניטינג דעטס גאוינג אן. צו ס'איז יא חמץ צו נישט, צו חמץ איז במשהו, דער אמת איז מענטשן וועלן וויסן פון וועלכן סטאר וואו עס איז געווען, ס'איז די זעלבע אין אלע סטארס, רבותי דאנט קיד יור סעלפס, ס'איז נישט וויכטיג וואו ס'איז געווען, דען פארוואס האט עס מיר דער אייבישטער געוויזן, ווייל ער ווייסט כ'האב א האטליין און כ'וועל מודיע זיין פארן עולם און יעדער זאל זיך פורש זיין, מ'זאל וואטשן וואס מ'טוט, אבער איטס אלל אווער די סעים, איטס א דזשאוק. שוין יעצט לאמיר גיין ווייטער. טודרוס גרינהויז, דאס איז דער חזיר וואס האט געטאטשט צוויי מיידלעך און ער איז אנטלאפן פון ענגלאנד מיט פאלשן פאס, מען האט אים צוריקגעברענגט פון ארץ ישראל. זיין טרייעל האט זיך געצויגן די לעצטע דריי וואכן און היינט איז די דזשורי געווען א. דעדלאק דזשורי, דאס מיינט אז ס'איז געווען פון די דזשורי וואס האבן געזאגט אז זיי האבן נישט קלאר ארויס אז די צוויי עדות זענען קאמפעטענט, ווייל די דזשאדזש האט אויכעט אזוי געזאגט, עפעס אזוי די לשונות האט ער געזאגט, גייט זיין צו באווארנט צו ס'איז ריכטיג צו נישט, ווייסט, ער האט זי געטשארדזשד, אבער דאס אלץ פארשריבן, ווייל אזוי ווי מ'כאפט דאך יעצט וואס איז געשען אין מארגערעט טעטשער'ס צייטן און מ'זעצט איין חברה. סא איטס דזשאסט מאווינג סלאולי, סאיז דא דזשאדזשעס וואס נאך נישט פאמיליער אז דער עולם וויל שוין נישט מער די חזיריי, סא עניוועי. זיין נעקסטע הירינג גייט זיין נײַן חדשים ארום אין דזשעניוערי, האט ער יעצט געפיילט אז ער זאל ארויסגיין אויף בעיל, און לויט ווי איך האב אינסייד אינפארמעישן גייט מען עס אים גרענטן, פארוואס? ווייל ער איז דאך, לכאורה וואלט מען דאך אים נישט געטארט גרענטן ווייל ער איז דאך אנטלאפן, נאר קוקטס וואסערא פאוער די רבנים האבן. זיין טאטע איז א רב אין לאנדן, און ער איז געקומען זאגן אז זיין זון איז אזא חשוב'ער מענטש, און אונז זאגן מיר אויכעט די זעלבע, ער קען זיין חשוב איז חשוב, ער האט נאר איין קורצשלוס אין קאפ אז ער לויפט נאך נאך יונגע מיידלעך, אונז זעמער אלע מודה ער איז א פיינער מענטש. און מ'האט אים געפרעגט פארוואס ער איז אנטלאפן, האט ער געזאגט ווייל ער האט נישט געוואלט פארשעמען זיין משפחה, האט ער געקלערט ס'איז בעסער אז ער לויפט אין גלות. יעצט זיי האבן אים נאכנישט געפרעגט פארוואס ער האט געדזשאמפט בעיל, מ'דארף דאך אים פאר דעם אויך איינזעצן, נאר וואס? זיין טאטע איז געקומען און ער האט געזאגט וואס פאר א וואוילער מענטש ער איז, און זיין ווייב איז אויך געקומען און זי האט געזאגט אז ער איז אזא פיינער האזבענד, אונז זעמער אלע מודה צו דעם, נאר ער קען זיין א סעקס פריק וואס ער קען זיך נישט קאנטראלן. סא עניוועי, אין דזשעניארי וועט ער נאכאמאל דורכגיין דעם טרייעל, צו האפן, מען טרייט יעצט צו ארבעטן אז אן אנדערע דזשאדזש זאל עס באקומען, און מען זעהט, אפשר יענער דזשאדזש כאפט שוין אז מען רוידעפט היינט די חזירים, אבער על כל פנים קיינער וואלט נישט געוואלט זיין אין זיינע שיך. פארקויפט דאס הויז ביליג, באקומען פאלשע פעספארטס, צוריק געקומען, יעצט האט ער שוין נישט קיין הויז, סקאסט אים לויער געלט, סקאסט אים אלעס, סאו איך וויל ענק נאכאמאל זאגן פארן עולם, סאיז נאכנישט וואס אונז וויל מיר סזאל זיין, באט נעווערדעלעס, סאיז שוין נישט וואס סאיז געווען אמאל, אן אנדערס מאל ווען אזא מיידל קומט זאגן עדות וואלט מען איר אדער געלייגט אין חרם אדער נאכגעלאפן אין די גאס, אדער וואלט מען גראד געזאגט אז סאיז נישט אמת, היינט זאגט מען שוין נישט. וואטש ענד סי וואס עט זיין די נעקסטע נײַן חדשים ביז דזשעניוארי וואסערא בילד אפ סגייט נאך זיין פון דעם קעיס. עטס וואלט זאג נאך א זאך סגעווען די וואך א מוראדיג אומגליק אין פאר ראקעוועי דאס איז דארטן ווי מהאט געוואלט פארן וואינען דארטן בעיסוואטער די בייזע וואסערן בקיצור סגעווען דארטן א יונגעלע מיט א מיידעל, א עלף יעריג יונגעל און א פערצען יעריג מיידעל, און זיי האבן געוואקט אראפ אויף א גאס וואס הייסט מאט עוועניו לעבן סאניסייד סטריט, א מענטש פולד אווער וויט די קאר און ער האט געזאגט געט אינטו די קאר, און ביידע קינדער האבן אים געלאכט אין פנים, נאו וועי האבן זיי געשריגן און זיי האבן אנגעהויבן צו אנטלויפן, און אלעס איז אויף קעמערע. יעצט, די מעשה איז נישט געווען מיט איין מאל פאר ביידע, איך האב עס נאר געזאגט אין איין, אבער ס'איז געווען קודם האט ער זיך אפגעשטעלט און געוואלט כאפן, איין קינד, שפעטער איז ער געפארן ווייטער אביסל און ער האט געוואלט כאפן דאס צווייטע קינד. סא יעצט זעהט עטס שוין פארוואס מען דארף אויסלערנען די קינדער, יעצט הייבט עטס ערשט שוין אן צו כאפן אז אונז לעבן אין אן אזא סאסייעטי אז די גרעסטע רבנים קענען כאפן דיינע קינדער און זיי מענה זיין, צו ס'עט נישט קיין חילוק זיין. נאמען, די רבנישע נאמען, זענען אלע די זעלבע חזירים. יעצט די עלטערן וואס האבן דאס צוגעזען האבן זיי געזאגט יא מען טאר טאקע נישט לאזן רעדן מיט קיינעם, ס'איז געענדיגט, טראסט איז פארגאנגען, ס'איז געווען אמאל אסאך בענקראפטסיס, ס'איז געווארן קרעדיט טויט, יעצט איז טראסט אויך טויט. יעצט עטס געדענקט, אונז האמיר גערעדט וועגן איינעם וואס ער הייסט אלימלך מייזעלס, ער האט פארלוירן די אלע סקולס, יעצט.

נחום זאגט ענק איז ליגנט, ס'איז נישט אמת, ס'איז שקר, מען מאלעסט נישט קיינעם, ווייס איך וואס. די וואך, פרשת ויקרא, איז געווען דריי זעלבסטמארד. דריי סואיסיידס. נישט איינס און נישט צוויי נאר דריי. איינס אין בארא פארק, איינס אין פלעטבוש, און נאך א דריטע וואס איך ווייס נאכנישט פונקטליך, אים האט מען געטראפן פלאוטן אויפן ים, אויפן וואסער. יא יא, שפילטס ענק ארום, און אן קומען די רבנים מ'מאכט אלעס גוט, יא, און ס'איז א רחמנות אויף יענעם. סא, גרינהאוז איז זייער א גוטער מאן, צי, א פיינער מאן, און נאכדעם קומט די ווייף זאגן וואס פ, ווי פיין ער איז, און די טאטע וואסערע אן ערליכער מענטש ער איז. חיים'ס טאטע האט אויך פרובירט צו זאגן ער איז אן ערליכער מענטש, אבער ס'האט אים גארנישט געהאלפן, ער האט זיך געבעטן יעצט נאכאמאל ביי די התאחדות הקהילות פון לאנדאן מ'זאל אים ארייננעמען שטאט זיין טאטענ'ס פלאץ, האבן זיי אים אפגעזאגט, אבער איך האלט זאלן אים נעמען, איך האלט אז פאדווא נישט קיין גרעסערע צדיק, עניוועי. עטס קענטס זאגן וואס עטס ווילטס, טוהן וואס עטס ווילטס, די סוף, דער אמת גייט ארויסקומען. יעצט לאמיר גיין ווייטער. עס איז דא אין סאטמארער בית מדרש ביי די זאלוינים א מגבית אז מען נעמט צאם פופציג דאלער צו געבן צו הונדערט דאלער פאר די וואס זאלן נישט גיין צו די בחירות. לאמיר דאס צעלייגן אביסל, דאס איז דאך נישט מער ווי א מאני מאשין פאר אפאר חברה וואס האבן נישט קיין דזשאב. דעטס אלל איט איז. לאמיר גיין צו שטאט. אונז האמיר געקענט דעם רעבן זכרונו לברכה, דעם דברי יואל, און אונז קען מיר זיינע ספרים, אונז האמיר אין ערגעץ נישט געזען ווי ער זאגט מען זאל שיקן געלט מען זאל נישט גיין צו די בחירות. ס'עפעס א נייע רעלידזשען וואס מען מאכט דא? אמת, די ירושלימ'ער אידן פלעגט די רעבע א גאנץ יאר שיקן גרויס געלט. זאל האבן פון וואס צו לעבן, ווייל זיי זענען דאך ארעמע אידן און זיי דינען דאך דעם אייבערשטן, אבער זיך אריינצומישן אין א פאליטיקעל קעמפעין? צו געבן געלט וועגן גיין צו די בחירות צו נישט, דאס האט דער רבי קיינמאל אונז נישט געלערנט אז מען זאל טון. נאכדעם איז דאס קעגן דעם געזעץ, אין ארץ ישראל איז דא א געזעץ אז דו טארסט נישט געבן געלט פאר גיין צו פאר נישט גיין צו די בחירות, סאו אויב ס'איז קעגן געזעץ נעמסטו אונזער געלט און דו טוסט דזשעפערדייזן אונזער וועל ביאינג. אונז טאר מען נישט צוברעכן דעם געזעץ, ווען מ'איז געגאנגען פראטעסטירן קעגן די מדינה אפילו אין ארץ ישראל איז מען געגאנגען מיט א פערמיט, אן א פערמיט קענסטו נישט גיין. סאו ווער געט דיר א רעכט דאס צו טוהן? ווייל ס'איז דא אפאר משוגענע חברה זיי דרייען זיך ארום זאליקאן דער מענטש פארקויפט גארנישט א פוסטער שטריק פארקויפט ער אזוי ווי ער איז זיין דער דער רבי פון די סיקריקי ער איז גארנישט און ער האט ארום זיך חברה וואס זענען גארנישט און זיי זאלן אלע זוכן דזשאבס און אפילו קלאר זאל זיך אויך שוין זוכן א דזשאב האבן שוין גענוג געליטן פון אים עניוועי יעצט גייט מען א מערכה קעגן די מדינה ווייל זיי גייען צו די וואלן. דער רבי האט עס זייער נישט געגליכן, ס'איז אלעס אמת, דער רבי האט נישט געוואלט מען זאל גיין צו די וואלן, דער רבי האט געהאלטן ס'איז ממש עבודה זרה. יעצט איך וויל אבער פארשטיין איין זאך, ווען מען וואוט דא אין אמעריקע פאר די בלאזיאו מיט די אלע אנדערע פאליטישאנס וואס זענען אנגעפיקעוועט מיט זנות און מיט עבודה זרה, מען זאל נישט אריינלאזן פאר די קינדער אז מען זאל לערנען פונעם אייבערשטן, טשעפטער וואן טשעפטער טו, פרי קינדערגארטן, די אלע זאכן, איינער זאל מיר מסביר זיין פארוואס דאס איז מותר לכתחילה, אונז מעג מיר, און זיי טארן נישט. יעצט מיך האט מען אפגעקאלט, כ'ווייס נישט פונקטליך ווער, זיי געבן דאך נישט קיין נעמען פינקטליך, כ'זאל חלילה נישט שטערן די מערכה ווייל דאס איז ממש דאס האט די רבי געוואלט. איז לאמיך פארשטיין פארוואס מעג מיר אונז יא גיין צו די וואלן? זאגן זיי יא מ'האט מורא אז די פאליטישאנס אז טאמער מ'עט נישט וועלן פאר זיי גייען זיי אונז אנטוהן רישות. אויב אנטוהן רישות האבן די ארץ ישראל'דיגע פאליטישאנס אסאך מער רוטין. קוק וואס זיי האבן געטוהן. זיי האבן צוגענומען פון אלע פרומע די געלטער, די כולל געלט, די קינדער געלט, אלעס האבן זיי צוגענומען. אין אמעריקע דא איז דא א באורד מ'גייט דורך, מ'מוז דאס דורכארבעטן. אויב מורא האבן אז דער פאליטישן וועט אנטוהן רשעות האב איך ענדערש מורא אין ארץ ישראל ווי דא אין אמעריקע. סא למעשה פארשטיי איך נישט. לאמיר זאגן אז מען קען דיר אנטוהן דא רשעות, אפשר קען מען יענעם אין ארץ ישראל אויך אנטוהן רשעות. ווער ביסטו דער מכריע אז דו מעגסט ווייל מען קען דיר אנטוהן רשעות, און יענער טאר נישט ווייל מען קען אים נישט אנטוהן רשעות? פרעג די אלע וואס זיי לויפן זאגן זיי אויך דאס זעלבע, זיי מוזן גיין צו די וואלן ווייל מען קען אנטוהן רשעות. רבי יוסף שלום אלישיב האט געזאגט, פארוואס איז א מצוה צו גיין צו די בחירות? אפשר איז עס נאר שלילי, ס'איז נישט קיין עבירה נישט קיין מצוה, פארוואס איז עס א מצוה? זאגט ער, ווייל אז דו גייסט נישט איז אטאמאטיש איז דער פרייער האט מער קאנדידאטן, קען ער דיר אנטון רישות, סאו פארוואס קוקסטו נישט וואס יענער האט צו זאגן? הער יענעם אויך אויס יעצט, איך מיין נישט אז מ'זאל חלילה מתיר זיין די בחירות, אונז זעמיר דעם רבינ'ס תלמידים און דאס איז ביי אונז נישט צו רוקן פון פלאץ, אבער איך מיין נאר צו זאגן אז דו טארסט אויך נישט גיין, דיינע בחירות זענען די זעלבע גילוי עריות שפיכת דמים און עבודה זרה, און דו מעגסט יענער טאר נישט, א נייע מעשה. יעצט אפילו די טענה פון ר' אלישיב איז א טענה וואס זעט זיך אויס גאנץ שטארק, פון דעסטוועגן דאך האט אונז דער רבי געלערנט, איך וויל נישט וויסן קיין מעשות, איך קען נישט קאמפראמייזן. ווען ס'איז געווען אין דער אלטער היים און מ'האט געוואלט אז מ'זאל אנהייבן צו לערנען אין סלאבאדקע און אנדערע ישיבות די גוי'אישע שפראך, עס איז געווען ר' חיים עוזר, האט ער צוגעשפארט די ישיבה. ער האט געזאגט, איך געב נישט דעם אייבערשטן קיין עצות. און וואס איז געווען דער סוף? סוף איז געווען אז אלע ישיבות האבן זיך אריבערגערוקט פון רוסלאנד אויף פוילן און אויף איבעראל. און נאכדעם איז געבליבן די תורה ווייטער. געב נישט דעם אייבערשטן קיין עצות. דאס איז נישט קיין טענה וואס ס'איז זיי מער פרייע. דאס איז בכלל נישט קיין טענה און דער רבי האט עס נישט געוואלט הערן. אבער איך רעד לגבי די עצם זאך. דו טיילסט יענעם איין, יענער טאר נישט, דו מעגסט, פארוואס ביסטו אנדערש פון יענעם, פארוואס איז יענער אנדערש פון דיר. בכלל איז נישט גוט אז אידן מישן זיך אין די וואלן. ווער האט אריינגעברענגט היטלערן אין די מאכט? אויכעט נאר אידן. אפאר לינקע חברה. מען האט עפעס צוגעזאגט דארטן, ס'איז זייער זייער שלעכט אז אידן מישן זיך אין פאליטיק, למעשה איז דארף מען אונז נישט זאגן פאר ארץ ישראל וואס יא צו טון און וואס נישט, קענסטו זאגן אז דער רבי האט נישט געלאזט גיין צו די בחירות, אבער צו נעמען און זיי געבן געלט, דעמאלטס מישסטו דיך שוין אין אינטערנעל פאליטיקס וואס עטס טארטס נישט טון, יעצט עמער גיין ווייטער. די אראבער גייען אויך נישט צו די בחירות ווייל זיי האבן די חברה וואס זיי טענה'ן אז טאמער זיי גייען צו די בחירות דעמאלטס וועט עס הייסן אז זיי טוען אנערקענען די מדינה. דער אמת איז ווען די אראבער זאלן גיין צו די בחירות וואלט געווען אכציג פראצענט קאנדידאטן אראבישע קאנדידאטן און אין נאו טיים קענען זיי איבערדרייען די גאנצע מדינה פאר אראבישע מדינה אזוי ווי אונזער פרעזידענט באראק אבאמא האט שיער איבערגעדרייט אמעריקע. צו זיין אן אראביש לאנד איז במילא אז יענער גוי פאר זיין רעלידזשען לאט נישט גיין צו די בחירות כאטשיג ער קען איינעמען דאס לאנד איז פארשטענדיג פון אונז אליינס אז אונז זאל מיר אויך נישט טוהן א זאך וואס אונזער הייליגער רבי האלט אז דאס איז קעגן די אמונה טהורה. אבער צוריק קומען דא ווייטער. סאו למעשה איז אזוי אונז געמער הונדערט דאלער אז יענער זאל. נישט גיין צו די בחירות. איך האב ענק שוין געפרעגט אמאל, עטס געטס הונדערט דאללער פאר יעדן איד וואס ער לייגט נישט קיין תפילין און ער זאגט צו ער וועט לייגן תפילין טאמער מען געט אים די הונדערט דאללער? זענטס עטס אזעלכע פעיק פאוני פראוד, עטס ווארפטס ארויס מענטשן פון שולן פאר ענקער אייגענע פארשטינקענע אינטערעסן, פירער, אזא משוגענער עלפערט, א חסר דעה'ניק, און אזא צווייטער יצחק שטערן, חברה אן עדיוקעישאן. אן זיך געפלאגט פאר אידישקייט, האט געקומען פון ענגלאנד, געטראפן דא א שידוך, דא חתונה געהאט, און האט זיך משתלט געווען אויפן ציבור, בשעת ווען ער האט געוואוסט אז אין שול אין קליימער איז געווען פול מיט זנות, איינער וויל איך שוין נישט זאגן ביי נאמען ער איז שוין נישט דא, דער אנדערער הייסט זישע כץ, און נאך אזאלכע חזירים, דאס האט זיי נישט געבאדערט, נחום ראזענבערג האט אים געבאדערט ווייל ער האט א האטליין, סאו דאס איז די גאנצע זאך. דער ס'פירט דא די אלע זאכן אן א שכל, אן גארנישט, אבי געקאפעט אין יענעם, ווער ביסטו, וואס ביסטו, סא דאס איז געווארן היינט פון דעם גאנצן אידישקייט. סא יעצט לאמיר גיין נאך אביסל ווייטער, דו גייסט געבן לאמיר זאגן הונדערט דאלער איינער וואס ס'גייט נישט צו די בחירות, וואנעט ווייסט ער גייט נישט צו די בחירות, דו נעמסט אים צו דעם תעודת זיהוי, מ'קען גיין אן א תעודת זיהוי אויכעט, אז ער האט אנדערע איידי'ס קען מען גיין אן א תעודת זיהוי. סאו בעיסיקלי גייט ער כאפן דיין הונדערטער און ער גייט גיין צו די בחירות. וואס האסטו געטון? האסט אויסגעמעלקט דא אפאר אינגעלייט וואס האבן נישט קיין פרנסה, מען האט זיי איינגערעדט אז דאס האט די רבי געוואלט און ממילא האט ער זיך געלאזט קאסטן. יעצט לאמיר גיין נאך ווייטער. דא פעלט דען נישט אינגעלייט וואס האבן נישט צו דורכגיין דעם סדר און זיי האבן נישט קיין געלט צו באצאלן די גראסערי ביל? וואו דער מגבית פאר די חברה. ס'איז דא א איד דארטן איך ווייס אברהם לאופער ער פארטיילט, ס'איז נישט זיין געלט, ס'איז נישט אונזער געלט, ס'איז גאווערמענט מאני, ס'איז דא די גאווערמענט געט פאר די פאווערטי, סאו האט ער געמאכט א גאנצע זאך ווער ס'האלט מיט מיט זיין גארבידזש קריגט און ווער נישט קריגט נישט. איך זאג נאכאמאל, נישט אז דער עולם זאל מיינען עפעס, איך געב א הינט, איינער פרעגט מיך, כ'האב גערעדט פאריגע וואך, קיינער האט מיר נישט געאפערט געלט חתונה צו מאכן, מיר האט איינער געזאגט דו מיינסט אונז צו הינטן מ'זאל דיר אפערן, זאג איך חס ושלום, איך וויל דיר נאר זאגן וויאזוי מ'פירט זיך דא. איך האב קיינמאל נישט געקריגן א צעטל איך זאל גיין אויפפיקן דארטן די קמחא דפסחא, דאס באקומען נאר מלמדים, רבנים, שיינע אידן, און אויך ווער ס'האט א קעדילעק, ווייל טאמער האסט נישט א קעדילעק קענסטו דאך נישט גיין אויפפיקן, מוזט דאך האבן א קאר עס אויפצופיקן, סאו איך האב נישט קיין קעדילעק, איך בין נישט קיין מלמד, כ'האב נישט קיין פאסטן אלס א רב, און איך בין נישט קיין שיינער איד, איז במילא האב איך עס נישט באקומען, און אזוי דא הונדערטער אזאלכע וואס האבן נישט באקומען, יעדעס יאר שטעל איך צאם קמחא דפסחא, איך שטעל צאם מצות, פאר מענטשן וואס זיי האבן נישט דורך צו גיין דעם פסח, און ס'איז געווארן אזוי גרויס די הצטרכות, היינט קען איך דאך נישט רעיזן אזויפיל געלט וויפיל כ'האב אמאל געקענט, ווייל די רשעים זייערע ימח שמם וזכרם האבן געוואלט לייגן א חרם, איז למעשה קען איך נישט רעיזן מער דאס געלט, האב איך שוין פאריאר געזאגט אויפן האטליין, איך זאג עס יעצט נאכאמאל. פאר די קינדער קענסטו געבן געהעריג מאנישעוויץ פאר פינף פונט א פייוו פאונדער בעג קענסטו האבן פאר טרי ניינטי ניין די קינדער זאלן עסן וויפיל ס'גייט אין זיי אריין יעצט איז דא אבער א פראבלעם ס'דא וואס האבן געהאלטן אז מאשין מצה עס איז נישט כשר נו אז דו האסט נישט האסט וועסט דיך מוזן פארלאזן אויף די שיטות אז ס'איז יא גוט איך האב אליין געהערט פון וויזשניצער רעבן פון ר' מאטעלע און כ'האב עס געהערט אליין נישט אז איינער האט עס נאכגעזאגט, איך האב עס געהערט פון אים, אין גרויסווארדיין איז געווען, די הונגער איז געווען גרויס, נישט געווען די גרויס געזעגענעכץ, איז געווען צווישן צוויי וועלט מלחמות, די ערשטע און די צווייטע, ישראל'טשע דארט געזעסן, ר' מאטעלע איז געווען דעמאלטס א קינד, און מען האט אים געגעבן מאשין מצות, ביז צו די בר מצוה האט מען געגעבן מאשין מצות, עטס האטס ענק ארויף געלייגט אויף יעדע זאך וואס דער אייבישטער האט געהייסט אז מען זאל טוהן, לייגט. צונג ארויף, מען האט אנגעהויבן צו כאפן געלט ביי די אתרוגים און ביי די לולבים, מען האט גענומען שווערע טויזענטערס, האב איך יארן לאנג געזאגט רבותי, קענסט גיין דא אויף לי עוועניו, צו קענסט גיין אין בארא פארק, און דו קענסט קריגן דעם ערב יום טוב אן אתרוג וואס ער איז ווערט טויזענט דאלער, קענסט אים קריגן פאר פינף דאלער, איך טו אזוי יעדעס יאר, איך קען הלכות לולב און הלכות אתרוג, סאו ווייס איך וואס צו קויפן, איך קויף פאר מיר, איך קויף פאר עטליכע פון די משפחה, איך צאל נישט מער ווי צען פיפצען דאלער. ס'האט אונטערגעבראכן די מארקעט. די זעלבע איז מיט די מצות. איך בין געווען באקוקן מצות אין באלטימאר, איז דארטן דא א הכשר פון די OK דאכצעמער איז עס געווען, די K סטאר אדער איך געדענק נישט אזוי, בקיצור האט ער מיר געזאגט מיין פאליסי אין לעבן איז אז כשר זאל קאסטן פונקט וויפיל טריפות, דער'ס נאו ריזן ס'זאל קאסטן מער, דער גוי האט אויך א סלאטערער פאר די בהמות, און ממילא דער שוחט מאכט אויך געלט, און די מצות. טאר נישט קאסטן מער, ס'איז סתם אביוז דעם סיסטעם. אזוי האט ער מיר געזאגט דעמאלטס, דער רב, כ'געדענק נישט יעצט זיין נאמען, א גרויסער חשוב'ער רב. דאס איז וואס מען טוט דא, מען זעט אז ס'איז דא א זאך, די תורה זאגט נעם מצות, אוי גייט מען רייטן אויף די מצות. געוואלט וויסן פארוואס מצות מוז קאסטן אכט און צוואנציג דאלער א פונט. כ'האב עס געוואלט אויסרעכענען, כ'האב, איך בין אן אקאונטענט, כ'האב עס שוין פרובירט אויסצורעכענען, און כ'קען עס נישט אויסרעכענען. נאכדעם קומען אן אפאר חברה, זיי שעמען זיך דאך וואס מען טוט מיטן כלל ישראל, מאכט מען א נייע מעשה, מ'עט געבן איין טאג ווער ס'האט א קרעדיט קארד עט מען געבן פאר צוועלף דאלער א פונט, אויב יענער קען געבן פאר צוועלף דאלער א פונט, פארוואס קען מען דאס נישט געבן א גאנצע צייט פאר צוועלף דאלער א פונט? ס'סתם מ'וויל רייך ווערן אויף יעדע זאך וואס דער אייבערשטער האט אויף אונז געגעבן א מצוות עשה. דעטס אל, און אויף לא תעשה'ס ווערט מען אויך רייך, ווייל אז א פעדאפייל כאפט א קינד מוז ער באצאלן הונדערט צוויי טויזנט דאלער, אדער אזוי ווי ברוך מרדכי האט באצאלט פינף זעקס מיליאן דאלער, און נאכדעם האט מען געכאפט דעם אלן דערשאוויץ. סאו ווער קוקט זיך אום דא? אויפן פשוט'ן מענטש, שיינעם איד, און נישט אויפן מגיד שיעור? קיינער קוקט זיך נישט אום. סאו ממילא קיינער קוקט זיך נישט אום, הייבט זיך אן א מעשה, מען רייט אויפן ציבור. דאס אלעס וואס דא גייט פאר, מען רייט פשוט אויפן וואס? און די זעלבע אויך מיט די רענט. מיט די שכר דירה איז אנגעקומען מען טאר נישט פארקויפן פאר א גוי, מען טאר נישט ארייננעמען א גוי, מען טאר נישט, מען האט געמאכט א מעפ, די אלע גבירים זענען ארויסגעפאלן פון די מעפ, וויאזוי ארבעט דאס? סאו יעצט האמער אונז א פראבלעם אז אין ארץ ישראל וועט מען גיין צו די בחירות, מען וועט דאך עובר זיין אויף אמונת השם, דאך עובר זיין אויף די ערשטע זאך פון אנכי השם אלוקיך, מוז איך אים שיקן הונדערט דאלער, ווייסט וואס גייט געשען? דעם פֿופֿצנטן בײַ נאַכט פּסח, ווען מע דאַרף זיצן בײַם סדר, איז דאָ ייִדן, וואָס זיי האָבן נישט אויף מצות, און זיי נישט קענען עסן געהעריגע מצות, נאָר מאַשין-מצות, וואָס לויטן הייליגן דבֿרי-חיים איז עס חמץ גמור. חמץ אום פּסח איז אויך זייער האַרב, סאָ פֿאַר וואָס זאָרגסטו דיך נישט פֿאַר דעם ייִד? מע וועט גיין מאַכן אַ חלוקה אין ארץ-ישׂראל פֿאַר אַ מיליאָן דאָלאַר, וואַלדמאַן וועט אַרויפֿפֿאָרן און זאָגן, ער וועט ברענגען אַ מיליאָן דאָלאַר. אכציג פראצענט פון די עסנס וואס מען געט דארטן דאס איז די פליישן מיט אלעם דאס איז טרייפע נבילה טרייפע וואס די עדה האט עס נישט ווי צו דאמפן דאמפן זיי עס אין די צדקה קאסעס און די זעלבע דא אין אמעריקע אויך איר מיינט אז אין אמעריקע איז נישט אזוי די אלע תומכי שבת מיט תומכי יום טוב מיט תומכי פירים איז אלעס נישט די געהעריגע כשרות, ווייל די געהעריגע געבט מען ענק נישט, סאו לא די יענער איז אן ארעמאן און ער דארף עסן און דארף געבן פאר די קינדערלעך, געבט מען אים נאך טרייפות אויכעט, ער זאל נישט מצליח זיין אויך נישט, נאר אונז האמער א פראבלעם אז אין ארץ ישראל וועט מען גיין צו די וואלן, פארשטייסט וואס דא גייט פאר? מען דארף מאכן דא. כ'האב שוין לאנג געזאגט ס'דארף זיין א צייטונג וואס דער צייטונג זאל אריינשטעלן די סעקאנד קלעס סיטיזענס, למשל ווען וויזשניץ וויל אריינשטעלן אין איד אדער אין בלאט, צו אנדערע, ארייט היינט איז שוין נישט אזוי געפערליך ווייל ס'איז שוין דא דריי צייטונגען, אבער אמאל אז וויזשניץ האט געהאט א מלווה מלכה צו מאכן האבן זיי נישט געהאט ווי אריינצושטעלן, אז איך האב געדארפט אריינשטעלן אמאל אין איד ווייל ס'איז געווען דארט עפעס א בית החיים וואס מ'האט אומגעברענגט ס'האט מיט מיר אזא שייכות געהאט פונקט ווי מיט משה פרידמאן דעם אבות המות. כ'האב נישט קיין שייכות געהאט, כ'האב עס געוואלט אריינשטעלן ווייל כ'בין געווען דארט, כ'האב עס געוואלט ראטעווען. און וואס מיינסטו איז געווען? משה אוואסעמאסעם האט געהאלטן צוויי וואכן דעם טשעק און דאן האט ער עס צוריקגעשיקט ער קען נישט אריינשטעלן פון מיר אן עד, פארוואס? ווייל איצעלע פּימפּ האט דעסיידעט אז ס'פאסט נישט אז איך זאל אריינשטעלן אן עד. ווען דו גייסט און דו טוסט עס דו כאפסט מיר אויס תבוא עליך ברכה. נישט איך און נישט דו, דאס איז דאך א רשע. און דאס איז וואס דא גייט פאר אין דעם גאנצן סיסטעם, און אונז אבער שיקן הונדערט דאלער פאר ווער ס'גייט נישט צו די וואלן. וואלט זען ווי די רבי ברענגט עס אין איינע פון זיינע ספרים, מ'איז מחויב צו געבן געלט, אינטערווינען אין די ארץ ישראל'דיגע וואלן, כדי יענער זאל נישט גיין אין די וואלן. דאס איז וואס דא גייט פאר. אז ס'איז א מען מעיד רעלידזשען, אלעס וואס די רבי האט נישט אונטערגעשריבן זיין נאמען אויף און ער האט נישט געזאגט אין די תורות, אלעס נאכדעם איז מען מעיד רילידזשען. ס'איז נאר דא איין פראבלעם אז די רבי האט גערעדט פון רעדן מיט די קינדער מ'זאל זיי נישט פאטשקען ווי מ'טאר נישט, און דאס פאלגט מען אים נישט. אלעס איז א מען מעיד רילידזשען היינט. סאטמאר איז סענטא מאריא, יאשקע פאנדראק, דאס איז די סאטע מארע, דאס איז דער מען מעיד רילידזשען. יעצט גייטס נאך נאך די פיס טריט פון יאשקע פאנדראק. יעצט איך זאג נאכאמאל נישט חלילה אונזער הייליגע רבי, אונזער רבי איז געווען א בר דעת, אונזער רבי איז געווען א קדוש עליון. אונזער רבי האט אונז אראפגעשטעלט יסודות, נאר ס'איז געקומען אזאלכע עזריאל גליקעלעך, מיט נאך אזאלכע שקצים, מיט אזאלכע הערשי קלארעלעלעך, און זיי האבן עס פארדרייט. דעטס אלל. ביי אונז דארף מען וויסן וואו אונז האלט מיר און מיט וועמען שטיי מיר. יעצט לאמיר גיין ווייטער. ס'איז געווען א אינצידענט וואס מ'האט איבער שיער איבערגעפארן א אינגערמאן וואס ער הייסט ר' שלמה משה דיימאנד. דער דיימאנד טוט זייער אסאך. קעגן די געי און לעסביען לאוס, ער איז א גרויסע קאך לעפל, ער האט געמאכט אמאל אז א גאנצן טשעין קאל אין סקווער זאל נישט וואוטן פאר קאומאו, סקווער איז אויף אים ברוגז, למעשה האט מען אים שיער איבערגעפארן, ער האט באקומען צוויי הונדערט סטיטשעס, די קאפ איז אים געווען אפן, די אויגן ווייסט מען נישט צו ער וועט קענען נאך אמאל זעהן אפילו, למעשה איז אבער אזוי, סקווער האט אים פראבירט מסביר זיין אז נישט זיי האבן עס געטון. והא ראיה הצלה איז געלאפן האט אים פראבירט צו ראטעווען, איז אים געגאנגען מבקר חולה זיין, כ'האב ענק שוין געזאגט, פרוים'שטאם'ס טאטע איז געווען אן איידעם אין בעלז, האט ער געזאגט אין בעלז האט מען מקרב געווען דעם רב'ס אייניקלעך, מען האט פאר זיי אלעס געטוהן, נאר זיי האבן געמוזט איין זאך פאררעכטן, א חטא, האט מען פארראכטן דעם חטא האט מען אים אלעס געטוהן.

און זיי שרייבן א סליחה אז פון וואשינגטאן עוועניו, דאס איז די גאס וואס פארט אריין אויף סקווער, ביז דארט וואו ס'איז דא די האל, איז זייער מסוכנ'דיג מ'זאל נישט גיין ביינאכט, ווייס איך א משפחה וואס ארבעט דארטן אין א נורסינג האום, און מיט צוויי א האלב יאר צוריק האב איך זיי געבעטן אז אזוי ווי איך ווייס דאך איך בין נישט וועלקאם דארט, ווייל. ווען נישט איך וואלטן זיי נאך געהאט אלע מלמדים די חזירים די אלטע, און איך האב געמאכט זיכער מען ווארפט זיי אלע ארויס און ס'איז דא ווידיאו קעמערעס איבעראל, און מ'האט אריין גענומען מלמדים און מ'האט זיי געווארנט מיטן לעבן, מ'האט גענומען פינגער פרינטס פון זיי, סאו זיי, איך בין נישט וועלקאם ביי זיי און זיי זענען נישט וועלקאם ביי מיר, האב איך געטענה'ט מוצאי שבת גיי איך אהיים, פון די נורסינג האום און איך דארף גיין אויפן פארטי פייוו א וועג פון פֿינף און צוואַנציק מינוט און איך גיי מיט א ריפלעקטער אבער יעדעס מאל פיל איך שיער ווי א קאר פארט אין מיר אריין ס'איז זייער שמאל דארטן די פארטי פייוו ס'איז געווארן זייער א ביזי ראוד האב איך געבעטן רשות אז זיי זאלן מיך לאזן גיין דורך סקווער. זאל מיר זאגן ווי איך מעג גיין, נישט מען זאל נאכדעם זאגן איך בין געקומען דארט ביינאכט, איך האב געוואלט כאפן א סקווערע מיידל, צו א סקווערע ווייבל, צו איך האב געוואלט קוקן אין די מקווה, איך קען דאך די אלע שקצים. בקיצור האב איך זיי געזאגט איך וויל האבן פערמישען אז איך זאל קענען וואקן דורך ענקער פראפערטי, ס'איז באמת איז פאבליק פראפערטי, הגם איך האב מורא מיט די רוצחים וואס זיי האבן געטון מיט רוטנבערג קענען זיי דאך טון מיט מיר אויכעט, הגם איינער האט מיר געזאגט מיט דיר וועלן זיי דאס נישט טון. ווייל ווען נישט דו וואלטן עה זיי זאגן איך עה איך בין עה בעיסיקלי די רבי פונעם שטעטל איי דער סקווערער זיצט און מעלה גירה'ט דארטן ביים טיש אויבן אן ביים דאווענען ווייס איך נישט וואס ער טוט צו ער שפילט זיך מיט קארס צו ער שפילט זיך מיט אנדערע זאכן באט ביים טיש איז ער מעלה גירה אין פאבליק זאגן זיי דאס איז נאר ווייל זיין טאטע איז געווען סקווערער רבי אבער בעיסיקלי די שטעטל געראטעוועט פון די אלע מניוולים האסטו. באט עניוועי, איך ווייס דאך נישט ווי איך וועל אנקומען מיט זיי, האב איך זיי געבעטן שיין רשות, איז די ענטפער איז געווען ניין, אז דאס וועט אדורך גיין, דעמאלטס וועט נישט טויגן, ס'הייסט דאס איז די חילוק צווישן סאטמארע רשות און סקווערע רשות, סאטמאר וואלט געזאגט יא דו קענסט קומען, און נאכדעם האקן זיי דיר אן די ביינער, סקווער האבן אפן געזאגט קום נישט, אונז האב מיר דיך נישט דורכגעלאזט, פיין, עניוועי, בקיצור ויאמר אליו אדום לא תעבור בי. איך זאג דיר אפן, אז איך וויל דיך נישט לאזן, דער רויטער זאגט מען טאר נישט, טשא, עניוועי, יעצט גייען זיי אריינשרייבן א מורא'דיגע זאך אז דארטן פונעם ווי מען פארט אריין וואשינגטאן עוועניו ביז צו די האל איז א טונקלע הייוועי, נו פאר מיר איז דאך עס אויך געווען טונקל, פארוואס האב איך נישט געטארט דארטן גיין, נאר הייסט עס אז מען קומט מיט די הצלה, האהאהאהא, דעמאלטס מעג מען? נעבעך זענט עטץ סיקאוס. נאכדעם איז עס געגאנגען זיי האבן גענומען דארטן ס'איז געווען איינמאל שבועות און גערודפ'ט עפעס איינעם, זיי האבן נישט געוואלט ער זאל מאכן דארט א מנין, פאר אים האבן זיי מורא ווייל ער איז א תלמיד חכם, ער איז א געלונגענער אינגערמאן, עס איז געווען איינמאל שבועות זיי האבן געמאכט ס'זאל נישט זיין קיין מנין, איך האב געדאווענט דעמאלט שבועות אן א מנין, אבער ס'האט מיך נישט געבאדערט, קודם האב איך דאך שוין אכט יאר נישט קיין מנין אין וויליאמסבורג אויך נישט, און חוץ מזה דארטן בין איך חולה ומשמשיו, איז דאך פטור פון די אלע זאכן, עניוועי, זיי גייען זיי האבן אנגעדרייט, ס'מוז זיין א מנין, פארוועם דארפסטו א מנין דארטן? די פאר קראנקע האט מען ארויסגענומען אויף יום טוב, עניוועי זענען זיי געקומען זיי וועלן אריינקומען און זיי ווילן מאכן זיכער ס'עט זיין מנין, דער בעל הבית כאפט נישט, קודם איך האב אמאל געהערט א שמועס ווי צוויי סקווערע רעדן זיי האבן געבויעט לעבן די נורסינג האום א ישיבה, פרעגט איינער וואס בויעט מען דא די ישיבה? דאס זינגט מען אלע גוישע ניגונים זומער מיט די אלטע, זאגט ער דו ווייסט נישט? אונז קענמער אים אויך איבערפירן, אונז גיימער איבערנעמען דא, מיר מאכן דא אונזער תלמוד תורה, עס איז דאך רוצחים, דאס איז די איינציגע שפראך איז רציחה, עניוועי האבן זיי אריין געשיקט א מנין, עס איז געווען א האלב יאר ביז נאך ראש השנה פון שבועות. מיך האבן זיי נישט געגעבן קיין עליה, שטייסט? ווען איך דאווען דא אין דיין בית מדרש ווי איך דאווען, אה כ'האב פארגעסן כ'האב שוין אכט יאר נישט קיין שול ווי צו דאווענען אבער איך דאווען דאך יא ערגעץ, קען איך יעדע וואך קען איך עולה זיין אן עליה, איז איז האט מיר נישט וויי געטון, נאר ווייסט דאס איז דאס רוצח'יש, איך וויל דיך פרעגן דו געסט מיר יא אן עליה צו נישט, וואס איז דער חילוק? איינמאל פרעג איך מיין ברודער, זאג מיר דו קריגסט אויך נישט קיין עליה? זאגט ער, דאס הייסט איך קריג יעדע וואך. פירן זיי דאך א פאליטיק, יעצט ווען איך וויל סקרוען דעם גאנצן סקווער מיט דעם בעל הבית קען איך זיי סקרוען ביקאוז דער נאט סופאוזד טו דא דיס, נאר וואס איך גיי דעם אלטן רשע נישט אויסלערנען, ס'דויערט נאך א יאר צוויי דריי ביז ער טוט פייגערן, נאכדעם וועט ווערן אזא מרידה, די נארמאלע גייען צו יעקב יוסף מיין חבר, און די אנדערע זאלן גיין צו דעם רשע דער וואס עט איבערנעמען כ'ווייס נישט.

פאר מיין מאמע האב איך געזאגט, איך האב געדארפט דעמאלטס גיין שבת, האב איך געזאגט איך קען נישט גיין ווייל איך דארף האבן מיין עליה דא, זאגט מיר איינער עס איז דארט דא איינער, עפעס איינער פון די מורדים ביי זיי, איך ווייס נישט וויאזוי ער האט א רעכט דארט צו דאווענען, ער לאכט זיך אויס פון זיי, כ'ווייס נישט פארוואס, בקיצור זאגט ער מיר, ס'איז דא דער וואס ער פירט דעם.

האב איך געזאגט שלמה משה, קען זיין דו האסט געגעסן ווילדע שוועמל היינט, איך האב נאך נישט געגעסן, איך נעם גארנישט אראפ, איך האב נישט געזאגט זיי האבן עס געטון, איך האב געזאגט עס קען זיין, דאס אלעס וואס איך האב געזאגט, ס'קען זיין אז זיי האבן עס געטון וועגן דעם וואס דו האסט געמאכט דעמאלטס א ראבא קאל, און במילא נעם איך עס נישט אראפ. בקיצור, זיי זענען שוין געגאנגען, מען האט אריינגעלייגט פון די הצלה, מען קען נישט גיין אויף יענע גאס, ווען מען קען נישט גיין פארוואס מעג איך יא גיין? דאס איז דאך דער דאס רשעות, זיך אזוי אנגעפיקעוועט מיט רשעות, ס'איז ממש צו א שאנדע, איך האלט אז סטאלין ימח שמו וזכרו איז נישט געווען אזא שונא ישראל ווי זיי זענען פאר איינעם וואס ער גלייבט נישט אין די רויטע עבודה זרה, האב איך געוואלט זאגן וועגן רויט א אינטערעסאנטע זאך, ווען כ'האב חתונה געמאכט מיין זון אין קראונהייטס איז געווען דארט איינער וואס איז געגאנגען מיט א רויט בענדל, האט אים געזאגט דארטן דער שמש דער גבאי אז דער רבי האט דער, דער ליבאוויטשער רבי האט גענוצט אמאל עפעס א גמרא צו א ירושלמי, קען אים נאכפרעגן ווייל ער ווייסט ווי ס'שטייט, און ס'שטייט דארטן אז די גוים וואס זענען געגאנגען צו דינען די עבודה זרה פלעגן זיי אנטון א רויטע זאך, א רויטן פאדעם צו וואס, איז במילא האט ער געהאלטן אז מ'טאר נישט נוצן די רויט פאר א סגולה, ס'דא וואס זיי נעמען זיי וויקלען ארום דעם מצבה און יענע מצבה און זיי גייען ארום מיט רויט, ער האט געהאלטן אז דאס איז נישט ריכטיג ווייל דאס שטעקט אן מיט עבודה זרה, איך האלט אז דעם רויט. אין דוד'ס בארד איז איין שטיק עבודה זרה. דאס איז וואס דער גאנצער סקווער איז, א שטיק עבודה זרה פון הרג'נען מענטשן. זיי האבן דאך נישט געהארגעט ראטענבערג אויך נישט, די עבודה זרה האט דאך געשריגן אז נישט ער האט עס געטוהן, נאר עס איז אזוי געשעהן מן השמים אז יענער האט זיך פארברענט די הענט, דער וואס האט אים פארברענט, און ממילא האט ער שוין נישט געקענט לייקענען און איז עס ארויסגעקומען, ווען נישט האבן זיי דאס נישט געטוהן אויך נישט. ווער האט עס געטוהן? ראטענבערג האט זיך אליין פארברענט. אזאלעכע שטיקער עבודה זרות וואס דארט איז דא איז אנבעליוועבל, וואס זאלן זאגן הרב נחום מ'ווייסט האסט געמאכט א פענאמענעל דזשאב ביי אונז אין שטעטל, האסט געמאכט א פענאמענעל דזשאב איבעראל ארום די גאנצע וועלט, אונז זעמער דיר מחויב מכיר טובה צו זיין, ארייט מען עט דיר יא געבן אן עליה מען עט דיר נישט געבן אן עליה, זיי איגנארירן מיך, און איינער איז צוגעגאנגען און האט מיר געזאגט עפעס אזוי אינמיטן דאווענען ווען מען האט צוריקגעלייגט דעם ספר תורה, די צוגעבער האט מיר געזאגט עפעס א ווארט. יוי האבן זיי אים גערוידערט, און וואס מיינט עטס האט ער מיר געזאגט, ער האט געזאגט הרב נחום געבענטשט זאלסטו זיין אבער נישט דו וואלט איך נישט געשיקט מיין זון אין קיין חדר, ווייל וואס די מלמדים האבן מיט מיר געטוהן וויל איך דיר נישט פארציילן ווייל ס'איז א הייליגער טאג שבת קודש, נאר איין זאך קען איך דיר זאגן, זיי האבן עס געטוהן נישט נאר אין די וואכן, זיי האבן עס געטוהן ווען ס'איז געווען שבת אויך, ווען מ'האט געווארט אויפן רבינ'ס טיש די רבי זאל אריינקומען, האבן די מלמדים אונז געשלעפט אין וואלד. אזוי האט ער מיר געזאגט, און געבענטשט זאלסטו זיין, פארדעם האט ער באצאלט א פרייז, וואו! און מען זאגט אן, מען טאר נישט רעדן, מען טאר יא רעדן, לאמיך דיר עפעס זאגן, איך האב ענק אלע אין בוידעם, איך האב מיט ענק גארנישט, און איך קען ענק זאגן איין זאך, אז דער רויטער הונט עט נישט אריין גיין אפילו אין גיהנום, ער עט זיך דרייען אין כף הקלע פון איין עק וועלט אויף די צווייטע, ער זעט שוין ער איז אלט, ער האט שוין נישט קיין כח, ער וועפט שוין אביסל, לאז אפ מיט די זאכן. הייב אן צו לערנען אידן נישט טשערנאבלער נוסח וואס דו האלטסט איז טשערנאבל, נאר זאלן לערנען אז מען זאל זיך ליב האבן, ס'איז דא עבירות אין די תורה בין אדם לחבירו, לשון הרע, רכילות, און לא תרצח, לא תנאף, די אלע זאכן דארפסטו אנהייבן צו לערנען, ווייל ווען נישט די רויט. חיה, דו שטיק רויטע עבודה זרה, וואו וועסטו האבן אן ענדע, אזוי ווי אלע רשעים, אזוי ווי אלע מענטשן וואס האבן אונטערגעברענגט די שטאט אונטערן נאמען סקווירא, ס'איז קיין פראבלעם, עניוועי. דאס האב איך געוואלט נאר אביסל זאגן, שלמה משה טוט מיר איינרעדן דער דיימאנד אז סקווער איז נישט אינוואלווד, שלמה משה. טעל איט טו די מארינס, נישט פאר מיר. כ'האב נאר געוואלט מעורר זיין נאך א וויכטיגע נקודה. אלע ריפארטערס האבן געשריבן אז ס'איז געווען דער עקסידענט אויף וואשינגטאן עוועניו. פלוצלינג איז אויסגעקומען אז ס'איז גאר אויפן פארטי פייוו, און מ'שרייבט אריין אז דארט איז מסוכן ווייל ס'איז טונקל, אונז זעמער דאך אייניקלעך פון יעקב אבינו און ס'האט זיך אויסגעריסן בית קל ירושלים, ס'איז געגאנגען, ס'איז געקומען. לצים וואס איר זענט. ס'האט זיך אנגעהויבן דער עקסידענט אויף וואשינגטאן עוועניו, ס'האט זיך אריבערגערוקט אויפן פארטי פייוו. און איך גיי דארטן אמאל, מוצאי שבת ביינאכט ווארטן אויפן באס מוז איך ווארטן אינדרויסן פון שטעטל, אבער נישט שרייען זיי מיר נאך. זיי זענען איינמאל געוואויר געווארן אז איך וואק אויפן פֿאָרטי פֿײַוו ביינאכט, איז זענען זיי געקומען דארטן עפעס איין משוגענער האט געהאלטן איין מאכן ווי ער פארט אין מיר אריין, ווי ער פארט אין מיר אריין, איך האב געמוזט וואקן אונטן אויף די, ס'איז די הויעך, די פֿאָרטי פֿײַוו איז אביסל הויעך און פון ביידע זייטן גייט עס זייער טיף אראפ, כ'האב געמוזט וואקן דארטן אז טאמער פארט ער אראפ זאל ער געהארגעט ווערן. אזוי מיר פארקויפן א מעשה, סקווער נישט סקווער איז געגאנגען העלפן ראטעווען, יא. עניוועי, לאמיר יעצט גיין ווייטער. כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם, כ'האב געמאכט יעצט א ספעשל שיעור אויף ענגליש, ווייל דער מצב איז מורא'דיג שרעקליך, דער מצב איז געווארן אין ארץ ישראל אזוי שרעקליך אז ס'איז אנבעליוועבל. מען קאלט מיך פון ארץ ישראל און זיי ווילן וויסן וואס איז די רעמעדי, וואס איז די רפואה פארוואס דא האלט זיך דער עולם די הענט ביי זיך, מען אטאקירט נישט אינגלעך אזוי ווייט, מען אטאקירט נישט מיידלעך אזוי ווייט, וואטס יור מעדזשיק אין די גאנצע מערכה אז דו פארסט גוט, האב איך זיי געזאגט אזוי, קודם פארט מען דא אויכעט נאך זייער נישט אזוי גוט ווי דו מיינסט, מ'האמיר דא איינעם א פרקליטות המדינה, דאס מיינט מען א דיסטריקט אטוירני וואס ער נעמט גרויס געלט פון סאטמאר. מער און ער נעמט די וואוטס און ער טוט אפ כל דבר אסור, ער האט אזוי אראפגעברענגט דעם גאנצן ענין פון איינזעצן די חזירים און ער גיבט זיי אלע רעכטן, אבער ער גייט א גאנג, ער איז יעדע וואך פארשריבן אין צייטונג ווייל אונז ארבעט מיר קעגן אים, ער איז שוין געווען באשריבן יעצט אין ניו יארק טיימס אז ס'איז דורך א יאר און ס'טויג נישט מיט אים דער מצב און ער איז אויף צרות, ער ער וועט עס נישט מאכן, ער האט געמיינט ער וועט זיין א חכם. באט עניוועי, ס'גייט צוביסלעך, אזוי מ'זעצט איין, היינט בין איך אויך געווען אויף א קעיס פון איינעם שבח הייסט ער, אברהם שבח, אויכעט סעקשועל אביוז, כ'וועל רעדן וועגן דעם קעיס אן אנדער באריכות, וויאזוי די ווייבל האט זיך עקספרעסט פארוואס זי איז נישט געקומען פאראויס נאך אזא לאנגע צייט, און ווי דאס טוט וויי און זי קען נישט נעמען מעריד לייף, זי האט געמוזט דערציילן איר מאן, זי האט נישט געוואוסט וויאזוי ער וועט, ווי מ'זאגט, עקטן, עניוועי. דאס איז א שמועס פאר זיך אבער דאס איז נישט אויף יעצט. למעשה האב איך זיי מסביר געווען די שטארקייט וואס אונז געווינמער און וואס אונז האמער האט גארנישט צו טוהן מיט איינזעצן מענטשן. און איך האב דאס געזאגט ווען איך האב אנגעהויבן די מערכה, זיי האבן אלץ געזאגט איך בין א מסור, האב איך געזאגט איך בין קיינמאל נישט געגאנגען קיינעם מסר'ן. קעגן לעבאוויטשן איז געווען צוויי וויטנעסעס וואס מ'האט זיי ביידע אפבאצאלט. אנטקעגן נחמיה וועבערמאן איז געווען א מיידל, ס'איז געווען נאך וואס זענען געקומען צום די עי שטילערהייט, אבער על כל פנים, ס'האט נישט מיט איינזעצן, כ'וויל ענק אויסלערנען, ס'האט צוטוהן מיט עדיוקעישן, ס'האט צוטוהן מיט נאלידזש, ס'האט צוטוהן אז יעדעס קינד ווייסט וואס ס'איז מיט אים, וואס זענען זיינע פרייוועט פארטס, און אז ער גייט. אין אן עלי זאל ער וויסן אז מען קען אים אטאקירן, נאר מיט דעם האט עס צו טון. און איך האב דאס מסביר געווען יעצט אויף ארץ ישראל, זיי זאגן אז זיי ווילן איך זאל קומען גראד נאך יום טוב, איך האף אם ירצה השם צו קומען, איך האב זיי געזאגט איך קען זיצן דארט אפילו א האלב יאר אויכעט, איך האב נישט קיין שום פראבלעם צו זיצן דארטן און ענק צו לערנען וויאזוי מען דארף, און זענען זייער צופרידן פון דעם גאנצן צוגאנג וויאזוי מען איז דא צוגעגאנגען, אבער איך האב זיי מסביר געווען ס'האט נישט מיט איינזעצן, ס'האט צו טון מיט עדיוקעישן. און אנפארטשענעטלי די מידיע פון די אלטרא ארטאדאקס זענען אזוי מצומצם, ס'דא ביי אונז ס'דא א איד און א בלאט און א צייטונג, און ס'איז אויכעט דא די שאפערס כ'ווייס מאנסי שאפערס צו וויאזוי ס'הייסט, איז אדער דען דעט איז נישט דא קיין סארס מודיע צו זיין פארן היימישן עולם פון אלע פראבלעם. יעצט איז דא כ'ווייס די קול מבשר מיט אנדערע אבער ער איז רעסטריקטעד וואס סאטמאר לאזט אים רעדן און וואס נישט. סאטמאר מיט די רבנים, ממילא איז דא דא אן ערנסטע פראבלעם, ווען ס'איז דא א ערנסטע מין זנות, אזא מגיפה, אזא פלעג, און די רבנים ווילן נישט ס'זאל ארויסקומען, וואס קענסטו טון? האב איך זיי געזאגט, איך בין אריינגעשפרינגען, איך האב געעפנט א האטליין, מ'האט מיך געלייגט אין חרם, מ'האט געטון מיט מיר כל דבר אסור, יעדער האט מיר געשטויסן און געמאכט ליצי ליצנות, און מ'איז מיר נאכגעלאפן אין די גאס, מ'האט מיר געגאסן בליטש, און מ'האט מיך געוואלט איבערפארן. די ענד אוו די דעי. דער האטליין איז די איינציגע מעסעדזש וואס עס זאגט וועגן טשיילד סעקשועל אביוז אין די אידישע קאמיוניטי, ווען דו האסט דאס נישט אין איד איז עס נישט געפונען, אין בלאט איז עס אויך נישט געפונען, אין פעקט וואלט געשטאנען הרב הצדיק ר' ברוך מרדכי מיט הרב הצדיק ר' נחמיה האב איך זיי מסביר געווען, עטץ האטס דעם פראבלעם אז עטץ האטס נישט איינער וואס ער קען וואס ער איז אן עזות פנים און ער האט נישט קיין מורא פאר די רבנים, זאג איך זיי עטץ פארשטיין איין זאך. נישט מורא האבן איז איין זאך, איך האב נישט קיין מורא צו מאכן מיין האטליין פון דא אויף דארט, אבער די פראבלעם איז אז וויאזוי קומט עס אן צו די ענד יוזער? איז בקיצור זיי זאגן אז ס'איז דא א וועג פאר א סערטען אמאונט אוו מאני קען מען קאלן יעדן א ראובאו קאל פאר גאנץ בני ברק און יעדן מסביר זיין זאג איך ניין דעמאלטס וועט עס אריין גיין אין א מלחמה קינדער האבן עס געהערט און זענען געווארן היי און עראוזד סעקסי קענסט דאך די אלע חאזערייען. דו מוזט האבן א וועג וויאזוי דו זאלסט ריעטשן די מענטשן, האב איך זיי געזאגט אזוי, די אנלי וועי יו וויל דו איט איז, אזוי ווי איך האב געריעטשט די מענטשן ווען ס'איז געווען דעמאלס די פראבלעם אין נחלאות, כ'האב געזאגט א דרשה אין א שול, איז ארויסגעקומען צוועלף מלמדים האבן געטשעפעט איבער צוויי הונדערט קינדער, און דער דרייצענטער האט זיך געהאנגען ווייל האט נישט געקענט נעמען די מיוזיק. און די זעלבע איז געווען אין צפת, און די זעלבע איז געווען אין אנדערע צענדליגע שטעט וואו איך האלט אין איין זאגן דרשות. עס מוז האבן איינעם וואס וועט ארום פארן זאגן דרשות, אז עטס ווילטס קום איך אויך, איך'ל ענק איינפעדעמען וויאזוי מען זאגט און וואס מען דארף צילן, ווייל היסטערי איז נישט אינטערעסאנט, דא איז יעצט אפ טו דעיט וואס איז אינטערעסאנט, ס'איז דא יעצט אין עטליכע געגנטן אין מאה שערים, אין גאולה, און ס'איז דא אין סנהדריה מורחבת, ס'איז דא מענטשן וואס זיי לויפן נאך, נאך יונגלעך און מיידלעך, ס'איז דא איינער וואס האט גערעיפט אפאר קינדער אין. וואס ס'ווערט אנגערופן דער עם התורה השלישי, דער דריטער גרעסטער עם התורה, מודיעין בעצם קריית ספר, ער האט גערעיפט פיר פינעף מיידלעך, נאכדעם און קומען די רבנים זיי האבן געזאגט אזוי ווי ער איז א טאטע פון זיי קינדער זאל מען אים שיקן אויף בני ברק. מען האט אבער קיינעם נישט מודיע געווען אז ער מוז אוועק פארן אין קרית ספר ווייל ער האט גערעיפט, קיצור יעצט האט ער געטאטשט אפאר מיידלעך אין בני ברק אויכעט. יעצט האב איך זיי געזאגט, זעצטס איין די רבנים, דעטס די אנלי וועי, דער רב זאל וויסן ער האט די זעלבע שמאטע ווי יעדער און אונז האמיר אים אין דר'ערד, אונז האמיר נישט קיין דרך ארץ פאר אים און ער איז בסך הכל א געלט פרעסער, יעצט גייען זיי אנהייבן איינצוזעצן די רבנים. זאג איך אים קוקטס אהער וואסערע א שוואך לאנד עטס זענטס, עס איז אפגעהענגט מיט א ביליאן און א האלב אראבער און עס זיצט איין לעיזער בערלאנד וואס האט נעבעך מאנס געווען אפאר יונגע פאר אוו עידזש און אווער עידזש און ער קען זיצן צוויי יאר און שפילט מיט ענק קארטן און דערווייל וועט ער געבן א שטארב אפ אונטערוועגנס און וועט ווערן א קדוש קדוש קדוש עטס זענטס גארנישט ווערט יו העוו טו טעיק די רבנים כ'האב זיי געזאגט. אונז שלאג מיר זיך נישט מיט קיינעם נאר מיט די רבנים זיי זענען די גרעסטע נואפים און די גרעסטע געלט מאכערס און ס'קומט אזוי ערנסט אין פנים מען קען יענעם נישט פארשעמען כ'האב זיי געזאגט זאגט מיר יענער האט זעקס קינדער ער האט א ווייב יא זאג איך ווער ווייסט דאס מער ווי ער סאו איף הי דידנט רעספעקט היז ווייף און טשילדרען פארוואס זאל מען אונז זיי רעספעקטן נאכדעם איז דא א גאנצע קבוצה א גענג אין נחלאות איז עס אויך געווען ס'איז דא שמאלע גאסן מ'קען נישט דורך גיין די גאסן. און מען באמפט אריין אין די קינדער, ס'איז דא אויף די באסעס און קומען ארויף, כ'האב ענק שוין געזאגט, די אגד'ס זענען פיל מיט פעסענדזשערס און זענען אויך פיל מיט קינדער, מען טאר דאס נישט פירן אינאיינעם, כ'האב זיי מסביר געווען זאלן זיי נישט לאזן פירן אינאיינעם, מיר האט דערציילט איינער וואס איז נעבעך קריפלט פאר לייף, ער זאגט ער פלעגט ארויף גיין אויפן באס יעדן אינדערפרי, פון זיין הויז ביז ווי ער איז געפארן אין חדר אריין, און ס'איז דארטן געווען דארטן חזירים, זיי האבן זיי אפגעבאט, מען האט זיך געשטופט, מען האט זיי אנגעכאפט, די באס שאקלט זיך א מחיה דארטן וואס ס'פארט אויף נישט אויף ספרינגס נאר אויף באלס, אזעלכע עיר באלס. ס'איז אנבעליוועבל וואס מען טוט מיט די קינדער. און נאכדעם איז דא וואס זיי וואקן אהיים, יעדן לאנטש וואקט מען אויך אהיים. און ס'ווייסט וואס טוט זיך אין מאה שערים און אין גאולה. קומט צו א חזר ער כאפט א קינד און הי לורס אים אף די ראוד אין א קליינעם געגנט, אין א קליין געסל. און מען געט צו דראגס, מען געט צו סניפינג דראגס, מען געט צו נידלס. זיי זעען אפילו נישט. מען געט עס דורך זייער. דאפעל בערקאוט געווארן אזא מגייפע יעצט, מען האט אנגעהויבן צו כאפן ס'איז נישט וואס ס'איז יעצט געווארן ניין נישט נאכן ראזענבערג'ס האטליין האט זיך געמאכט הארני און סעקסי ניין ס'איז געווען אלע יארן די זעלבע חזיריי נאר וואס איז געווען ווי לאנג ס'איז נישט געווען קיין האטליין האט מען נישט גערעדט דערפון היינט קומט יעדער אהיים און מ'רעדט דערפון די קינדער זאגן אז אויפן וועג אהיים ווארט מען זיך אפ אויף די באסעס ווארט מען זיך אפ. אדער איז דא עקסטערע סקול באסעס פאר זיי, אדער עס דארף א טאטע מיטפארן מיט די קינדער. וואס האסטו אז דו ברענגסט קינדער אויף די וועלט און דו לויפסט זוכן פרנסה זאלסטו קענען אויסהאלטן, און עט די ענד אוו די דעי האסטו גארנישט פון זיי, ווייל זיי גייען זיין דראג עדיקטס, זיי גייען זיין ארויספאלן פון דעם סיסטעם, זיי גייען ווערן גוים, זיי גייען קומען נאך דיר הארגענען אויך. איז אנבעליוועבל וואס יעצט מען האט א נייע מין מגיפה און ס'איז שוין דא רבנים וואס זיי שרייבן אונטער. ס'דא די עמטליכע רבנים פון סנהדריה מורחבת זיי שרייבן אונטער אז ס'איז אלעס אמת, אלע זאכן וואס מ'זאגט איז ליידער אמת, ס'דא קאמפלעינטס איבער קאמפלעינטס, נאר וואס דער רב האט מורא עפעס צו טון, האב איך געזאגט פאר די גאווערמענט יעצט זאלסט וויסן איין זאך, קודם זעץ איין אפאר רבנים, כ'קען אמאל ביי א גרויסן לויער אין וואשינגטאן, איינער פון די גאר גרויסע לויערס, איז ביי אים אין אפיס שטייט א גרויסער סיין, פירסט טינג לעטס קיל אלל לויערס, אונז מוז מיר פטור ווערן נישט חלילה הרג'נען. נישט איינער זאל מיינען איך וויל מען זאל הרג'ענען רבנים, אונז מוז מיר פטור ווערן פון זיי, זיי זאלן זיין די גדולים פון די שטאט, נישט גדולים רבנים גדולים, נאר די צואה, מען זאל זיי טריטן ווי א פיס אוו גארבידזש און צואה, זיי האבן אונז אומגעברענגט די קאמיוניטי, און איך וויל אויכעט זאגן דא ביי אונז, מען זאל וויסן. ס'קומט יעצט זומער, ס'איז דא לאנגע טעג, קינדער קומען אהיים, ס'איז די וואק האום, זיי האבן ליב צו וואקן, אלעס איז פיין, אלעס איז וואויל, האסט א קאנטראל אויף דיין קינד? ניין, ער פארט אויפן באס, כ'האב יעצט געזאגט דא פאר איינע פון די ישיבות, ס'האט א באס, תלמוד תורה, כ'האב געזאגט לייג ארויף א מלמד, זאגט ער ניין ס'קאסט צופיל געלט, קודם די גאווערמענט באצאלט פאר דעם, דאס געלט לייגט ער אויף אין טאש ער זאל קענען חתונה מאכן, און צווייטנס, צופיל געלט געב אויף. און איך בעט אויך אין ארץ ישראל מען זאל מאכן אייגענע ישיבות און אייגענע תלמוד תורה'ס מען זאל אדער ס'איז דאך אלץ גאווערמענט מאני קאפעטס ארויס די אלטע הנהלה די וואס האבן נישט געקענט דעליווערן א קלין און א סעיף קאמיוניטי אז די קינדער זאלן קענען גיין און קומען סעיפלי מען האט זיי אלע גערעיפט נעבעך די אלע מוזן פליען זיי קענען נישט טוהן די דזשאב. פונקט ווי איינער נעמט זיך צו דרייוון א באס און די ערשטע מאל מאכט ער אן עקסידענט און צווייטע מאל מאכט ער נאך אן עקסידענט זאגט מען אים ארויס דו ביסט נישט געמאכט פאר דעם. און ס'איז מורא'דיג וויכטיג וואס דא גייט פאר יעדער זאל וויסן. און איך האב געזאגט פאר די גאווערמענט די אפישעלס וואס רעד מיט מיר האב איך זיי געזאגט פאר די איזרעלי גאווערמענט אפישעלס האב איך זיי געזאגט אזוי איר זאלט וויסן איין כלל די רבנים זענען דא צו באצוימען דעם עולם זאל נישט וויסן וואס ס'טוט זיך און ממילא מ'זאל זיי קענען פירן שולל זאל מען זיי קענען פירן ביי די נאז דאס מוז זיך אויפהערן. די גאנצע וואס מען טאר נישט האבן אינטערנעט און מען טאר נישט האבן די סמארט פאונס דאס איז אלעס געווען אז די רבנים זאלן קענען מאכן זנות און געלט דעטס אלל איט וואס מעיד פאר ווייל ווען דער עולם הערט ווען מיין מעסעדזש וואס איך האב איבערגעקערט נחלאות מיט דריי יאר צוריק ס'געווען פונקט דריי יאר פורים כ'האב איבערגעקערט נחלאות מ'האט געטראפן צוועלף מלמדים מ'האט זיי איינגעזעצט איינער האט זיך גענומען דאס לעבן. איין מלמד האט געהאט עפעס איבער טויזענט טעקסט וואס ער האט זיך געטעקסט זייער שמוציג מיט מאמעס פון די קינדער. זאג איך ווען אונז וואלט מיר אבער דאס געקענט מאכן דעמאלטס אז אלע פרומע זאלן דאס וויסן נישט נאר די פרייע, וואלט יעדער אנגעהויבן צו טראכטן וועיט ע מינוט וואס איז מיט מיין תלמוד תורה? וואס איז וואו מיינע מיידלעך גייט? איז דאך דא די ענין וואס מען באהאלט אלעס און ס'איז נישט דא קיין קשר און קיין קאמיוניקעישאן און דער איד און דער בלאט און דער. נייעס באריכט שרייבט דאס נישט, און ממילא איז דא א פראבלעם, איך ווייס נישט אין ארץ ישראל וועלכע צייטונגן גייען דארט ארום ביים היימישן עולם אבער זיי שרייבן אויך נישט פון דעם, איז במילא איז עס א גרויסער פראבלעם, מען מוז אנהייבן אין שול צו דרש'נען, יעצט אוודאי ס'וועט זיך נישט אנהייבן אין מאה שערים ווייל זיי וועלן דאך נישט לאזן זיי האבן דאך נאך. אלע זייערע אלטע שייכות שטימט. מען דארף אנהייבן צו שטאטלעך נישט אין מאה שערים, מען דארף אנהייבן אין גאולה, מען דארף אנהייבן ארום און ארום, מען דארף אנהייבן איבעראל, איך האב גערעדט אין צפת, און מען דארף אנהייבן אין, איך האב גערעדט אין נחלאות, מען דארף אנהייבן איבעראל אביסל אביסל אביסל ביז די ווארט וועט ארומגיין, אזוי ווי דא ביי אונז, און איינמאל עס וועט ארומגיין וועט מען נישט קענען עס מער באהאלטן, ס'איז אזא ווייטאג, ס'איז נעבעך דא נאך א חזיר וואס האט דריי מיידלעך מטמא געווען.

ס'איז דא טויזענטער וואס זיי הערן אויס מיין האטליין אויף א נישט כשר'ן פאון, און דאס אז עטס לאזט עס נישט ארויפלייגן טוט עטס א גרויסע עוולה, און מ'וועט אנהייבן אזוי מיט וויי אזוי ווי מ'וועט מוזן אנהייבן צו מאכן פלאקאטן, מוזן אנהייבן צו מאכן מיט רבנים פלאקאטן זאלסט וויסן, יעדעס מיידל איז נישט זיכער, מען קען איר בועל זיין, יעדער בחור איז נישט זיכער, יעצט האט מען געטראפן אין ענגלאנד ס'קומט דאך ארויס אלע מיעסע זאכן וואס די מעמבער אוו פארלאמענט האבן געטוהן, כ'האב ענק געזאגט ס'קומט ארויס. ס'איז ארויסגעקומען אז זיי האבן געהאט אפילו סעלערס אונטן אין די גרויסע רייכע געגנט און פון די סעלערס פלעגט מען לורנען די קינדער פון איין פלאץ צום צווייטן פון איין מעמבער אוו פארלעמענט צום צווייטן און דארט פלעגט מען הארגענען קינדער אויכעט. כ'האב ענק שוין געזאגט ווען איך זע א קינד איז געהארגעט בין איך נישט זיכער צו מ'האט אים נישט קודם מאלעסטעט און דאס איז זייער שלעכטע נייעס. איך האב ארויפגעלייגט א ספעשל שיעור אויף ענגליש, וואס די שיעור דרייט זיך ארום ביי די אמעריקאנער דא, ווייל אין ארץ ישראל זענען דאך די פרומע, די רב האט געזאגט מען טאר נישט האבן דעם אינטערנעט מען מוז האבן א מאושר'דיגן פאון, מען טאר נישט האבן א מאושר'דיגן פאון, ווער ס'האט א מאושר'דיגן פאון העלפט צו זנות קעגן קינדער און קעגן יונגלעך און קעגן מיידלעך. זיי זאגן מיר אליינס. דאס וואס דו האסט אנגעדרייט וועגן די מקוואות איז דאך א מורא'דיגע געווינס. היינט איז זייער סעיף די מקוואות אין ארץ ישראל, אין די גרויסע שטעט ווי רמת גן דאם און די אנדערע איז דא גאווערמענט קאנטראל. מען כאפט דיך דארטן טוהן עפעס גייסטו גראד אין דזשעיל. דאס איז א מורא'דיגע זאך וואס דא טוט זיך, און איך מאך דירעקט א שיעור די וואך אויף ענגליש. ווייל איך וויל אז דאס זאל זיך רוקן דא צו די אלע אמעריקאנער און זיי זאלן אפקאלן זייערע ברודערס און שוועסטערס וואס איז געפארן אויף די מדינה, דו ווילסט האבן וואוילע קינדער, נאר דארט קען מען דאך מחנך זיין קינדער אזוי מיינסטו? זאלסטו וויסן דארט איז נאך די ארגסטע מקום זנות נאך אסאך ארגער ווי אין ניו יארק, אונז מיט אונזערע אלע פראבלעמען זעמער וועי אהעד ווייל אונז האמער איין זאך, מ'האבן נחום ראזענבערג. וואס ער מאכט אן אווערנעס. די אווערנעס איז ווערט אלעס. כ'האב יעצט באקומען א טעלעפאן קאל ווי איינער איז געגאנגען אין א בית מדרש אין א בית הכסא, ס'איז געשען דא אין ברוקלין, געגאנגען אין א בית הכסא און א יונגל אן עלטערע מענטש איז אים נאכגעגאנגען און זיין טאטע האט אים אויסגעלערנט אז טאמער איינער וויל דיך טאטשן ער נעמט ארויס זיין ערוה זאלסטו נעמען די טעסטיקלס די ביצים זאלסטו אזוי קוועטשן ער זאל אראפפאלן. דערציילט מיר, ער האט טאקע אזוי געטון, דאס אינגל האט געפאלגט דעם טאטן, ער האט מורא געהאט, נישט געוואוסט וואס יענער וויל, האט ער אים אזוי צוצוקוועטשט די טעסטיקלס, אז יענער איז ממש אראפגעפאלן, מען האט געמוזט רופן העלפ פאר אים, ער האט נישט געוואלט מען זאל רופן, ווייל ער האט געוואוסט עס וועט ארויסקומען, אבער מ'האט געמוזט רופן. מען לערנט אויס די קינדער זאלן זיך נישט לאזן פון די מלמדים, מען לערנט אויס זיי אריין שטויסן אין די ביצים אריין, און מען לערנט אויס די מיידל זאלן שרייען העלפ העלפ האב נישט קיין מורא, קיינער רופט דיך נישט, ער געט דיר נישט קיין גלעט, ער געט דיר נישט קיין טשאקלעט, ביקאוז הי לייקס יו, ער וויל פון דיר סעקס.

און ממילא מיר מוזן זעהן צוצוקומען צו די לאקעל ענד יוזער אזוי ווי אונז קומען דא צו, מען טראכט עצות, כ'האב זיי געזאגט מען מוז טראכטן עצות, כ'האב זיי געזאגט מען דארף יעדע ניוזפעיפער האט דאך א לייסענס צו האבן א ניוזפעיפער, מוז ער אריינשרייבן זיי זאלן פארלאנגען מוז אריינשרייבן כאטש איינמאל א חודש וועגן וואס ס'גייט פאר חזיריי, און מעגן אריינשרייבן וועם מ'האט אלס איינגעזעצט. ס'זאל זיין פרי אוו טשארדזש, די גאווערמענט זאל דאס באצאלן. עצות האב איך זיי געגעבן זייער אסאך, יעצט וועט מען זען ווי מ'וועט אנקומען מיט די אלע זאכן. אונז וועל מיר נישט צולאזן מער אז מ'זאל אנטאטשן און מאלעסטן אלע אונזערע קינדער, יונגלעך און מיידלעך. איטס גאנא סטאפ. מ'האט יעצט אויך איינגעזעצט אין ארץ ישראל. ס'איז אזוי ווייט שוין געגאנגען, אמאל פלעגט מען נישט טארן נוצן זייערע נעמען. צייטונג האט נישט געטארט ארויסגעבן וועם מ'האט איינגעזעצט, היינט לאזן זיי שוין מיט א פיקטשער און מיט א נאמען. די רעסט איז סטאפ. איטס גאנא סטאפ. ס'וועט נאר דויערן נאך אביסל ביז דער עולם וועט כאפן אז די רבנים זענען נישט דיין פרענד. היטלער איז געווען א בעסערער אוהב ישראל ווי א רב. מען זאגט אים ער האט מאלעסטעד אין קרית ספר איך ווייס וויפיל מיידלעך, גערעיפט, קומט מיר זאגט דער רב מען קען נישט גיין פארוואס? היהיהי ווייל ער האט א שטוב מיט זעקס קינדער? וואט ע שעים, וואט ע דזשאוק, עניוועי ס'איז דא א גרויסע. דרוש אויף ענגליש, און איך האף מסתם אז נאך יום טוב זיי האבן מיך איינגעלאדנט איך זאל קומען רעדן, איך זאל זיי קומען אביסל געבן, אונז זעמיר דאך דורכגעגאנגען די אלע צרות, איך זאל זיי געבן אביסל נאלידזש, און איך וועל עס בלי נדר טוהן, איטס גאנא העפן, איטס גאנא סטאפ, און עס מיינט נישט אז איך פאר אוועק פון דא, איך בין דא אויכעט, אונז האף מיר, ארבעט מען מורא'דיג קעגן טאמפסאן, מען האט אים יעצט באשריבן אין ניו יארק טיימס אויכעט, מען ארבעט אז דער מענטש זאל זיין א. טאטעל פעיליור. און דאס גייט זיין. און דער וואס וועט איבערנעמען וועט זיך אויסלערן איין זאך, מיט קינדער וועסטו נישט טשעפען. דו ווילסט דיינע פאליטיקס וואוטס וואוטס נישט מיט קינדער. חוץ פון דעם האב איך אים געזאגט אונז ארבעטן מיר אז ס'זאל ארויסגיין אינגאנצן פון דעם די עי'ס אפיס, ס'זאל זיין א ספעשל סעקס קריים יוניט מיט סייקאלעדזשיסטס און סייקייטריסטס און. ס'זאל זיין אינעם קאורט אוו לאו, ספעשל ביי די פעדערל, ענד דעטס איט. און איינמאל מ'וועט דאס דורכברעכן האט מען דורכגעבראכן אלעס. שוין. יעצט וויל איך רעדן וועגן נאך א וויכטיגע זאך. אזוי ווי איך ווארן יעדעס מאל פאר פסח, מ'פארט אין די האטעלן, עץ ווייסט נישט ווי כשר ס'איז. כ'האב ענק שוין געזאגט א פעימאס סטארי, א אינגערמאן איז א משגיח אין א האטעל פסח, און. ער דערציילט מיר אז ער האט געטראפן דעם כינעזער קוק אז ער האט געפרעסן א סענדוויטש, כ'ווייס זיינע פליישן, כ'ווייס וואס ער האט געהאט צו כשר צו נישט, אבער חמץ איז זיכער געווען, און ער האט עס אראפגעלייגט דארטן וואו ס'האט געקענט אריינטראפן אין טאפ אריין, ער האט אויך געהאלטן אינמיטן קייען ווען ער איז אריינגעקומען אין קאך און ער האט געזען ווי ער מישט דעם טאפ און ער עסט זיין חמץ. פרעג איך דעם יונגערמאן און וואס האסטו געטוהן? האסט דאך געזעהן ווי ס'פאלט אריין מיט אלעם, חמץ ווערט דאך נישט בטל ס'איז נישט דא, ביי פסח איז דאך זייער הארב, סתם אזוי א זאך וואס איז נישט ראוי לאכילת אדם איז דאך א גאנץ יאר מותר, ס'איז נישט דא קיין טרייפות, פסח זאגט דער ר"ן מוז זיין פסול. לאכילת כלב, ס'איז זיין אסאך הארבער, דער ר"ן האט א גאנצע זאך ווייל ס'שטייט חמץ מיט שאור, די תורה זאגט עקסטער חמץ און עקסטער שאור, זאגט ער שאור איז א זויער טייג וואס א מענטש קען דאס נישט עסן, ס'איז געמאכט ס'זאל מאכן די טייג ס'זאל זיך אויפבלאזן ס'זאל יערן אזוי ווי ייסט, אבער למעשה קען דאס א מענטש נישט עסן, פון דעסוועגן דאך זאגט די תורה ארויס נישט קיין חמץ און נישט קיין שאור, איז א סימן אז פסח וויל דער אייבישטער מ'זאל מער מחמיר זיין, אז ס'זאל זיין פסול מאכילת כלב אויך? און פסח איז דאך במשהו, ס'ווערט נישט בטל. נישטא אזא מין זאך ווי ביטול אום פסח. ערב פסח קען זיין ביטול. מיין זיידע דער הייליגער מהר"ם א"ש האט געהאט א חומרא אז מ'האט אלעס פאר אים געמוזט אפקאכן ערב פסח, ווייל טאמער איז עפעס געווען זאל עס בטל ווערן. איז למעשה איז דאך עס א מורא'דיגע זאך. פרעג איך דעם יונגערמאן, און וואס האסטו געטון? ביסט דאך נישט קיין מורה הוראה. ס'איז דאך בסך הכל א לעקער וואס דו האסט באקומען אפאר טאלער פארן סדר, פארן זיין דארטן א משגיח. פרעג איך אים, און וועם האסטו געפרעגט? זאגט ער, פרעגן? דו ביסט משוגע? ווען איך קום צוריק און איך זאג אז דער טאפ איז טריפה, און מענטשן געבן אויס פאר אזא האטעל צווישן צען און דרייסיג טויזנט דאלער, ס'איז דא מענטשן וואס זיי קומען מיט קינדער מיט אייניקלעך, ס'קאסט פיר פינעף טויזענט דאלער א פערסאן, זאגט ער דו ווייסט וואס דער באלעבאס טוט מיט מיר? ער כאפט מיך אן, ער לייגט מיך אריין אינעם קעסל, אינעם טאפ, און זיי האבן מענטשן פלייש אויכעט. איך וואלט געגאנגען אפילו פרעגן אזא זאך? די גמרא זאגט והתעלמת, פעמים שאתה יכול להתעלם. די גמרא זאגט, ס'איז דא אמאל ביי אן אבידה וואס א זקן ואינו לפי כבודו צו כדומה מעג ער זיך פארהוילן, זאגט ער ביי מיר איז דאס דער והתעלמת, רבותי ס'איז נישט דא קיין טראסט, דער משגיח איז דארט פאר זיין דאלער, איך האב געזאגט איך בין דיך מפליא אז דו האסט עס בכלל געזען, אן אנדערע משגיח זעט עס ווען אויך נישט, על כל פנים איך וויל ענק זאגן נאכאמאל, האטעלן איז נישט קיין פלאץ צו גיין פסח. נאכדעם אז דיין זון זאגט ער פארט אויף פלארידע זאלסטו וויסן, קען זיין ער עסט אין מעקדאנעלדס העם סענדוויטשעס מיט ברויט א גאנץ פסח. ווילאנג דו ביסט נאך אין קאנטראל פון דיין קינד, טריי צו מאכן אז ער זאל נישט פארן. דער עולם האט שוין געבוקט האטעלס, שוין אלעס געבוקט, ס'איז שוין סאליד. יעצט פארט א אינגערמאן מיט זיין ווייב איז עס א גענוג א גרויסער בראך, פארן בחורים איטס ענד אוו די ווארלד, מען גייט שווימען שבת, מען גייט שווימען יום טוב, נאכדעם איז דא די פעימאס מחליפין נשותיהם, סווינגערס הייסט עס, יא איך וויל אז דו זאלסט וויסן, ס'הייסט סווינגערס, טייטש אז דער זאגט לאמיך אויסטרייען דיין ווייב היינט נאכט און יענער זאגט לאמיך אויסטרייען יענעמס. און אזוי טוישט מען זיך ארום, נאכדעם ווערן זיי געוואויר אז זיי זענען אסור לבעליהם, און נאכדעם ווערן זיי געוואויר אז דאס איז די גרעסטע עבירה וואס איז דא, ס'איז די גרעסטע עבירה אז אן אשת איש זאל מזנה זיין, סא דאס איז וואס דא גייט פאר, ווי העוו טו פעיס ריאליטי רבותי, און איך האב ענק שוין געזאגט, די גרעסטע אטאם באמבעס קעגן דעם גאנצן זנות ביזנעס איז די אוועירנעס, אז מ'ווייסט. איז אנדערש. ס'קלינגט מיר נאך אין די אויערן ווי פרויען קאלן מיך אפ און פרעגן, ר' נחום איך האב געמיינט אז דאס וואס מ'טאר נישט טשיעטן אנדער די האסבענד איז נאר ווען ער ווייסט נישט, אז ער ווייסט האב איך געהאלטן אז מ'מעג ווייל ער איז דאך מסכים, און כ'האב נישט געוואוסט אז מ'איז אסור על בעלה, און אונז האמער צעניגע גיטן פון ערליכע פרויען וואס האבן נישט געוואוסט ענד דעי דאנט וואנט טו קאנטיניו א לעבן וואס על פי הלכה טארן זיי מער נישט וואוינען מיטן מאן, סאו טינק עבאוט איט, טינק וואט יור דואינג, און מאך זיכער. די עלטערע מענטשן זאלן מאכן זיכער אז זייערע קינדער זענען נישט הפקר, זענען נישט פרי פאר אלל, און זייערע ווייבער זענען אויך נישט פרי פאר אלל, און דער יום טוב איז א יום טוב וואס דאס איז א זאך וואס דאס דארף צוברענגען צו דביקות און צו קדושה, נישט חלילה דאס פארקערטע. נאכדעם וויל איך אויך רעדן פון די געווענליכע ספיטש וואס איך רעד, מען דארף וואטשן די קינדער, ס'איז נישטא קיין חדר, ס'איז.
ס'הפקר, די מלמדים זענען אויך געווען חזירים מען האט זיי קוים קאנטראלט אביסל, טאמער נישט דא קיין חדר איז דאך זיכער אן אומגליק, סא דארף מען זייער אובאכט געבן אויף די קינדער, מען דארף אובאכט געבן אויף די מקווה'ס, מען גייט אין די מקווה פארן עסן מצות, נאכן עסן מצות, פארן, יעדער האט זיך דאך זיינע מנהגים, עט די ענד אוו די דעי פאר די חזירים איז דאס מורא'דיג גוט, יעצט חייב אדם לטהר עצמו ברגל. ס'איז זייער וויכטיג מען זאל גיין אין א מקווה, אבער כ'מיין דארט מוזטו גיין נאקעטע מענטשן, אזוי נישט צניעות'דיג ווי אונזערע מקווה'ס, דאס איז די גרעסטע ענינים פון טומאה וואס מ'איז ממשיך אויף זיך, נישט דאס מיינט מען, מען מיינט א מקווה ווי מ'גייט ממש אליינס ווי מ'זעהט נישט קיין ערווה, דער שומר אמונים שרייבט אז איין הסתכלות אסורה, טויזענט מקווה'ס קענען עס נישט וואשן. און מען זעט יענעמ'ס ערווה, דאס איז די ארגסטע זאך וואס ס'איז דא. סא דארף מען זייער וואטשן. נאכדעם דארף מען וואטשן וואס מען נעמט אריין אין מויל פסח. ס'איז געווען איינער גרובער, יידל גרובער, משפחת החופר, גרובער, אונטער גרובער. ער איז געווען איינער פון די לעקערס ביי די התאחדות, און ער האט געדינט זייער אינטערעס. ווייל ער האט עפעס געהאט צו טון מיטן סיגעטער, איך ווייס, ס'איז מיר נישט קיין חילוק. אבער איך וויל ענק זאגן וואס א שייגעץ ער איז געווען. ווען מען האט אים ארויסגעווארפן פון די התאחדות האט ער זיך אנגערופן אין פאפא, טאקע אין די מקווה האט ער זיך אנגערופן אז די גאנצע יוגערט וואס מען עסט פסח דאס איז געהעריג חמץ, האט מען אים געפרעגט פארוואס, האט ער געזאגט ווייל מען מאכט די וואס איז מעמיד די יוגערט מאכט מען מיט ברויט נאר מען פארברענט עס אז ס'ווערט פסול מאכילת כלב איז במילא טוט מען שוין נישט איז שוין ווי מען זאגט איז עס מותר, האט ער אבער געטענה'ט וויבאלד ס'איז א מעמיד, א מעמיד אפילו באלף לא בטל, יעצט זעהט זיך אויס אז דאס. אז א מעמיד אפילו באלף לא בטל, דאס איז געקומען א כרוז מן השמים ווען ער איז געווען אין פאפא מקווה, ווייל אלע יארן האט ער דאך דאס נישט געזאגט, און נאכדעם דאס אז מען פארברענט חמץ און מען מאכט פון דעם די מעמיד, דאס האט ער אויך הערשט דעמאלטס באקומען א כרוז מן השמים, ווייל ביז ווי לאנג מען האט אים נישט ארויסגעווארפן איז דאך אלעס כשר געווען, היינט האט מען ארויסגעווארפן הייבט ער אן אויסצוזאגן דעם אמת. און דאס איז וואס דא גייט פאר. אויכעט נישט צו פארגעסן אז יארן צוריק, ס'איז געווען אויכעט פון די משפחת א חבר פון די גרובער, נאר ער הייסט נישט יואל, ער הייסט בנימין גרובער, און ער געט אויכעט אייגענע הכשרים, איינמאל אפאר יאר צוריק איז געווען פאר פסח האט ער אריין געברענגט קאקאו, און מען האט אים אנגעקאלט און מען האט אים געפרעגט פארוואס ס'איז נישט דא קיין הכשר דערויף האט ער געזאגט, קיינער איז נישט דארט געווען אבער עס דארף נישט קיין הכשר וויבאלד ס'איז נאר פיור קאוקא איז אז מ'גייט ארויף אויף די טמא'נע כלים איז דעמאלטס ארויף געגאנגען נישט קיין וואונדער די רבנים האבן גע'אסר'ט די טמא'נע כלים גערעכט זענען זיי ווייל די טמא'נע כלים האט געזאגט אז אין טשיינע לייגן זיי אריין אין די קאוקא א פילער און ס'איז געמאכט פון גרעין פון וויט פון אלע זאכן וואס איז חמץ גמור סאו במילא אלעס איז געווען כשר און מ'זאל אוודאי נישט פארגעסן די משפחת גליק פאר אפאר יאר צוריק האט מען געטראפן אין די פאטעיטע טשיפס וואס איז כשר לפסח האט מען געטראפן פרעצלס, האב איך אפגעקאלט הרב איצעלע פימפ אים זאגן וואס איז די פינג פאנג וואס דו טוהסט דא, זאגט ער הער אויס סקען געשעהן ווייל ווען מען טוט ענדיגן א ראן איז טוט מען עס אויסקלינען און קען זיין אמאל ווערט עס סטאק צווישן די מאשינעס, סאו וויל איך אייך פרעגן און אז סווערט סטאק צווישן די מאשינעס איז דאס כשר? רבותי האלטס ענק צוריק פון די אלע זאכן. כ'האב אמאל געהערט א דרשה פון ר' יונתן שטייף זכר צדיק לברכה האט ער געזאגט דער כלל איז הפסח אינו נאכל, פסח טאר מען גארנישט עסן, וואס איז פיקוח נפש איז מען מתיר, אבער די אלע זאכן פאר די קינדער טאר מען זיכער נישט געבן, ווייל דער בעל מכשיר אין די בעק אוו היז מיינד ווייסט אז דאס גייט נאר פאר קינדער, און די קינדער האט ער אין דר'ערד אזוי ווי אונז האמיר אין דר'ערד אלע קינדער. כ'וויל ענק זאגן א מורא'דיגע זאך ס'האט נישט מיט דעם צוטוהן, אבער ס'האט איינער געפרעגט יעצט, מען האט געמאכט אז וועגן די בריסן ס'איז יא דא הערפיס צו נישט, האט איינער אין די רעגירונג געפרעגט א קשיא, אויב די חברה האבן נישט קיין דרך ארץ פאר קינדער און מען מאכט מיט זיי משכב זכר און זיי קענען באקומען די אלע מינע סעקשועל טרענסמיטעד דיזיזעס ענד דעי דאונט גיוו ע פלייאינג הוט אן די קאנטרערי זיי פארדעקן עס, סאו פארוואס ביי א ברית זאל מען מודה זיין? פארוואס זאל איינער ארויסקומען אז דער מוהל האט הערפיס? פארוואס זאל מען ארויסקומען אז דאס קינד האט געקעטשט הערפיס? רבותי, לאמיר זיך אויפוועקן, אונז זעמער נישט איצעלע פימפס חברה, אונז האמיר געהאט שווער און ביטער אונזערע קינדער, און איצעלע פימפ וועט אונז נישט זאגן וואס צו טון, און קיין שום רוף נישט. מען דארף וואטשן אלעס וואס מען נעמט אין מויל אויף פסח, מען ברענגט סעווען לעיערס מיט קיכלעך מיט דעם מיט אלע מינים, ס'איז שוין דא פיצא אלעס, רבותי העלפט דערפון איז חמץ, עטס קענטס זיין רואיג, מען פאפט ענק נאר אויס אז מען מאכט עס מיט פעטעיטע סטארטש, מען לייגט צו אביסל מעהל ווען קיינער זעהט נישט, ס'איז אלעס א געבלאפטע זאך, יעצט דארף מען וויסן נאך א זאך, די קינדערלעך גייען גיין אין שול, דער טאטע גייט זיין ביזי הערן קריאת התורה און זאגן הלל, וועט זיך אויסוויינען פארן אייבערשטן,

איז א גאנצע וואך האט ער א מקווה. איז דארף מען זייער אבאכט געבן אויף די קינדער. כ'האב ענק שוין געזאגט. צוויי אדער דריי טאטעס וואס זייערע קינדער שפילן זיך אין בעק יארד זאלן מאכן זיכער אז זיי הערן נישט קיין קריאת התורה, זענען פטור מן הקריאת שמע ומן התפילין ומכל מצוות האמורות בתורה בשעת זיי וואטשן זייערע קינדער סוחרים פון תפילין ותגריהם ותגרי תגריהם זענען פטור מן התפילין ווייל אנדערע אידן זאלן קענען לייגן תפילין. און אזוי איז דא א משמש פון א חולה פטור פון די סוכה, פטור פון אסאך אנדערע מצוות, רבותי ס'איז נישט דא א גרעסערע מצוה אין די תורה ווי וואטשן קינדער, און בפרט בזמן הזה וואס ממש מ'האט געטון מיט קינדער כל דבר אסור, סאו סטרעיטן יורסעלווס אוט, פאר א יאר ראש השנה נאך ראש השנה קאלט מיך איינער אן ער וויל וויסן וואס מ'האט געליינט. פרעג איך אים פארוואס דארפט איר דאס וויסן, ס'איז שוין נאך ראש השנה, זאגט ער ווייל ער האט נישט געהערט קריאת התורה, פרעג איך אים פארוואס האסטו נישט געהערט, זאגט ער ער האט געוואטשט די קינדער, זאג איך אים דו האסט די בעסט אויסגעהערט קריאת התורה, טראסט מי, די קינדער זענען די פיוטשער פון כלל ישראל, און זיי זענען די ארייוו, איך וויל נאכאמאל מעורר זיין אז די פארענטשעס איז די גרעסטע חורבן, מען האט מיך אויפגעקאלט אז היינט שטייט מען שוין מיט די פארענטשעס צום טיש נישט צום רעבן, דאס מיינט אז איינער שטופט זיך נישט אריין זיין. אות ברית קודש אין יענעמס אחור אריין, און ווען מ'שאקלט זיך און ווען מ'טאנצט ווערט א קישוי אבר און ער קומט צו צו השחתה. כ'האב געהאט צענליגע קאמפלעינטס פון בחורים, און נישט נאר דאס, ס'דא חזירים וואס זיי לייגן זיך די הענט אונטן אויכעט און זיי טאפן און פאטשקען, און ס'דא וואס זיי לייגן זיך אריין די פיס צווישן דעם בחור, רבותי! די גרעסטע סעקס קריים איז דאס. עטס ווילטס מאכן אזוי ווי אין יענקי סטעדיום בליטשערס, יעדער זאל האבן א פלאץ צו זיצן. דאס שטיין דאס איז נישט גוט. איי דער פערד מנחם מאנדרי זאל ליגן אין גיהנום צו אין גן עדן. ווען איך האב אים געזאגט אז א בחור האט מיר געזאגט אז ער איז געשטאנען ביי תולדות אברהם יצחק'ס טיש און איינער האט אים מכשיל געווען ביז השחתה אויף די פארענטשע. האט דער תולדות אברהם יצחק געהעריג געפרעגט, און וואס קען מען טון? האט ער געזאגט, מ'איז ביי אלע רעבעס געשטאנען, זאל מען דא אויך שטיין. העי, ביי אלע רעבעס האט מען געמאכט משכב זכר אויכעט, לייביש דער שווארצער ביים בעלזער רב האט געמאכט משכב זכר. עניוועי. בקיצור, איז געבליבן אז מ'שטייט ווייטער א פערד פון פערדלאנד. ער כאפט נישט אז ביי אהבת ישראל. פון דארטן ווי ער האט געקוואוט אז מ'איז געשטאנען אויף פארענטשעס איז געשטאנען אלטע זקנים. ווי געשטאנען א יונגער בחור צו א יונגערמאן ביי א רעבינ'ס א טיש. קיינמאל נישט געווען אזא זאך. אלץ איז געווען עלטערע זקנים. יעצט דעם זקן טראסט איך אויך נאך נישט. ווייל אונז הערן מיר דאך מעשות אז ער רעיפט זיין אייגענע אייניקל. ער האט שוין אן אלטע קראנקע פרוי וואס זי ברויך אים שוין נישט. איז נעמט ער עס אויס פאר די יוגנט. אבער צו לאזן בחורים אזוי צו שטיין צו יונגעלייט. נאו וועי, דאס טאר מען נישט צולאזן. און עטס זאלטס וויסן בכלל, אין יעדן געפאקטן בית מדרש, ס'איז דא חברה וואס זיי גייען נאך צו בחורים, זיי שטעלן זיך אונטער זיי, און ער בוקט זיך מודים צי ווען ער שאקלט זיך, צי סתם אזוי באמפט ער אריין אין אים, אין די פראנט און אין די בעק, סאו א געפאקטע בית מדרש איז ניס. דעיס בעט איך יעדן איינעם זאל זיין זייער געווארנט, און נעם עס נישט גרינג, ס'איז דיינע קינדער וואס דו האסט געהאדעוועט און געהארעוועט אויף זיי, און דו הארעוועסט נאך יעצט אויף זיי. ס'האט אמאל איינער געזאגט, א טאטע איז זיך מוסר נפש, ער הארעוועט אויף קינדער, נאכדעם ווערן זיי גרויס, האבן זיי חתונה, גייען זיי זיך זייער וועג, ווען זעט ער עפעס פון זיי? דער תירוץ איז, ווען דו זעסט נחת אז זיי גייען אויפן ריכטיגן וועג, און זענען נישט געווארן מאלעסטעד, און זיי שטעלן אויף א פיינע שטוב אזוי ווי דו האסט אויפגעשטעלט. און טאמער האסטו דאס נישט, איז טאקע געווען א שאד פאר דיין הארעוואניע. א מאמע טראגט אונטערן הארץ א קינד נײַן חדשים, מיט די אלע מיני ווייען, מיט ברעכעכצער, מיט די בלאד פרעשור גייט ארויף, מיט די דייעביטיס גייט ארויף, זי בלייבט נאכדעם א חצי נזק אפילו נאכן דאס קינד איז שוין ארויס, פארוואס האסטו דיך געפלאגט אז ברוך מרדכי זאל קענען אריין שטופן זיין ערווה אין זיי, און דו האסט דיך אויך געפלאגט אז גרינהאוז זאל קענען מאלעסטן און רעיפן צוויי מיידלעך, איטס סאטש א שעים רבותי, איטס אנבעליוועבל, און איך זאג ענק נאכאמאל, אונז האמיר נישט קיין מורא פאר די חזירים, מיט וועמען שלאג מיר זיך איז די רבנים, די עירוב רב. זיי ווילן ס'זאל אנהאלטן ווייל זיי מאכן געלט און זענען אויך חזירים. אז א מענטש ווי גרינהאוז האט א שטוב מיט קינדער און ער ווייסט וואס דאס הייסט צער גידול בנים כאפט ער אן יענעם'ס צוויי מיידלעך און ער רעיפט זיי וואס וועט שוין זיין פון די מיידלעך גארנישט די גארנישט וועט נישט זיין פון זיי. יעצט כ'האב געוואלט אויכעט מעורר זיין נאכאמאל ווען. ס'איז דא א פרוי וואס האט מזנה געווען און איר מאן האט געהערט און ער האט נישט קיין עדות, איז דא אזא זאך ווי א סוטה, מען טראגט זי אויף ירושלים, זי טרינקט מים המררים, איז פאר מען וויל געבן איר צו טרינקען זאגט מען איר אזוי, זאג אויס דעם אמת, ווייל טאמער וועסטו אויסזאגן דעם אמת וועט מען נישט אויסמעקן דעם אייבערשטנ'ס נאמען וואס איז געשריבן בקדושה, ווייל מחיקת השם איז פון די גרעסטע עבירות וואס ס'איז דא. ס'הייבט אן די בית דין מיט איר נעגאושיעטן. בתי מיין טאכטער, יין עושה הרבה, וויין מאכט אמאל, מ'האט זיך צופיל פארטרונקען און מ'איז געווען שיכור, שחוק עושה הרבה, מ'הייבט אן נעגאושיעיטן מיט איר אז זי זאל אויסזאגן דעם אמת. יעצט אוודאי ווען מ'וואלט זי ווען געהארגעט וואלט קיינער נישט אויסגעזאגט דעם אמת, אבער מ'הארגעט זי נישט ווייל ס'נישטא קיין עדים, ס'נאר אויף אזויפיל אז מ'זאל איר נישט מוזן געבן דעם געטראנק דעם מים המררים. על כל פנים, כ'וויל זאגן דעם עולם, יין עושה הרבה, עטס ווייסט נישט וואסערע אייערע קינדער זענען אינטו אין דראגס און אנדערע זאכן, ס'קומט יעצט ד' כוסות מ'מוז געבן פאר די קינדער צו טרינקען, בעט איך ענק רבותי, גרעיפ דזשוס, און אפילו די אינגערמאן זאל אויכעט נאר טרינקען גרעיפ דזשוס, עטס ווייסט אין סאטמאר די וואך, פרשת ויקרא, האמיר דריי זעלבסטמארד אין ברוקלין. איינעם האט מען געטראפן שווימען אין א וואסער, און די אנדערע האבן זיך סתם אזוי גענומען דאס לעבן. רבותי, יו דאנט קנאו וואט יור טשילדרען אר אינטו, זיי זאגן היינט וואן אוט אוו פאר בויס, טינעידזשערס, זענען אן דראגס, און איט דאזענט עקסקלוד דעם היימישן עולם. איט דאז נאט עקסקלוד. איך זאג ענק נאכאמאל. יו דאנט נאו וואט יור טשיילד איז אינטו? כ'האב אמאל אנגעקאלט א מאמע פון סקווער אז איר טאכטער האט אין איר פורס בירט קאנטראל פילס, הייבט אן צו שרייען פון וואנעט ווייסט איר האט אין איר פורס? זאג איך אים דאס וועמיר רעדן אן אנדערס מאל, קודם גייטס צו צו איר פורס וועט איר עס טרעפן, נאכדעם קומט זי צוריק דערשראקענערהייט, מיין טאכטער? כ'האב געמיינט זי איז אזא צדייקת, זאג איך אים זי קען זיין א צדייקת נאר ווען ס'. ס'דא א קורצשלוס ביי סעקשועל דיזייערס, קענסטו גארנישט טון צו דעם. לעיזער בערלאנד איז פון די צדיקי הדור, באמת פון די צדיקי הדור, נאר ער האט געזען יונגע מיידלעך און מיט זיין ווייב האט ער נישט געלעבט וועגן ער איז נאר א משבת לשבת איד און ער איז געווען ביזי איר מסביר צו זיין ווי הייליג ער איז האט ער גענומען אנדערע. דאס איז איבערדרייען נעיטשער. אין די זעלבע צייט אבער כ'האב אמאל אנגעקאלט א מאמע און כ'האב געזאגט דיין זוהן האט דראגס אין זיין פורס, ס'זעהט אויס. ס'איז געווען דאָסט. בקיצור, זיין מאַמע גייט צו צום בערזל ביינאַכט און זי קוקט אַריין און זי זעט ס'איז דאָ דאָסט. וועקט זי אים אויף, וואָס איז דאָס? זאָגט ער, מאַמע, איך בין געווען אין מצה-בעקערי, איך האָב גענומען אַ ביסל אַ זכר פון די מצות פון די מעל. עס איז מעל, ספּעשל, שמירה משעת קצירה. בקיצור, זיין מאַמע האָט אים געזאָגט, ליסן, איך ווייס עווריטינג דעטס גאָאינג אָן, אָבער זי האָט מיר אויך געזאָגט דעמאָלטס, מיין זון איז דאָך פון די בעסטע בחורים אין ישיבה. זאָג איך אים, דאָס שטערט גאָרנישט? ס'איז געווען אין אלכסנדר ישיבה זענען געווען אלע די בעסטע בחורים פון די ישיבה, אין בארא פארק זענען געווען די בעסטע קעפ, מ'האט נישט אריינגענומען דארט נאר ווער ס'האט געהאט דריי הונדערט און פערציג איי קיו און העכער, ס'איז געווען די בעסטע בחורים, און אלע זענען פארכאפט געווארן אין די פוטסטעפס, זיי האבן געפרעסן יעדן דאנערשטאג ביינאכט חזר אינעם טשולענט האט מען אריינגעלייגט חזר, און מ'האט געמוזט די ישיבה דיסמענטלען. ווייל איך וועל נעמען זיך ארויס קעגן די ישיבה. ס'איז אויך די בעסטע בחורים. ס'האט נישט צו טוהן צו זיין דער בעסטער בחור ווען ער האט עפעס א קורצשלוס אדער א סעקשועל דיזייער אדער א העם ענד עגס דיזייער אדער האלט ער סתם נישט ביים זיין א איד ער לערנט נאר די תורה אלס א פיינע חכמה אדער ווייל ס'געט אים אביסל פאבליסיטי אז ער הייסט א וואוילער בחור. דעטס אלל איט איז. יו העוו טו בי ווערי קערפול. כ'בעט דעם עולם מ'זאל געבן. גרעיפ דזשוס, דעטס אלל. זאלסט נישט אריינברענגען גאנץ פסח קיין וויין אין שטוב. איי, שטייט דאך אין שולחן ערוך אז ס'איז געווען איינער פון די אמוראים וואס האט זיך געווען ארומגעוויקלט דעם קאפ א גאנצע פון פסח ביז שבועות, און ס'שטייט אז ס'מוז זיין דווקא יין און ס'מוז זיין דווקא אדום, רויטע וויין. אויף דעם וויל איך דיר ענטפערן, היינט איז עס נישט קיין צייט, ווייל דער מציאות איז אז דער עולם איז אויף דראגס. און נאכדעם, אויב דו ווילסט באמת האבן כשר'ע וויין, מוזטו האבן יין מגיתו. דאס איז היינט נישט דא, מבושל האט מען נישט געטארט ברענגען אין בית המקדש, מפלעגט נעמען ביי סאטמארע רעבן, ס'מוז זיין פערציג טאג דער וויין, אבער עס טאר נישט יערן, ווייל ווען נישט האט עס דער רבי נישט געקענט טרינקען, האט מען גענומען די וויין מ'האט עס אויסגעקוועטשט מ'האט עס אריינגעלייגט אין פריזער אויף פערציג טאג, סתם לצנות, דער וויין וואלט נישט געווען כשר לנסך על גבי המזבח, ממילא ביסטו עניוועי נישט יוצא דעם געהעריגע מצוה. איז אז דו ביסט נישט יוצא, און צו נעמען גרעיפ דזשוס טוסטו אוואוידן א פראבלעם אז אפשר עט דיין זון זיך אדער הרג'נען אדער די דראגס אינאיינעם מיט די וויין עט אים מאכן זייער נישט גוט, סאו וויי גאו טרו די באדער? וויי עסט יוצא זיין דעם בדיעבד? ס'איז אויך גוט, נישט יעדער קען יוצא זיין דעם לכתחילה. איך וויל דיך פרעגן נאך א זאך, ווי כשר איז דיין געלט? טינק אוו איט דיס וועי, האסט נישט אביסל גע'גנב'עט פון איינעם? האסט אמאל נישט באצאלט איינעם? האסט אמאל יענעם גערופן צו דין תורה ווען דו ביסט געווען נישט גערעכט? סאו דער סאו מעני טינגס צו יוצא זיין דעם לכתחילה. סאו ווייסטע וואס? מאך דעם בדיעבד, אבער מאך זיכער אז די קינדער עלן זיין סעיף. און איך זאג אייביג אז אזוי ווי היינט איז זייער שווער פרנסות און דו העסט אנהייבן צו טרינקען, דו העסט זיך צולאזן דערצו, און דו העסט נאך ווערן א שיכור אויך און העסט נאך רעדן ניבול פה ביים סדר, העסט נאך ארויפגיין אויבן אין א צימער און דארטן עט ליגן דיין אייניקל אין דיין בעט. ווייל ס'איז מיד געווען און ס'וועט ווערן פרייליך, וואט דו יו ניד איט פאר, טריי טו בי אלערט, ווען דו ביסט אלערט דארפסטו האבן רחמים זאלסט נישט אטאקירן קינדער און זאלסט נישט אטאקירן מיינערס, כל שכן נאך ווען דו ביסט נישט אלערט, ווער אר יו גאנא געט טו, סאו איך בעט דעם עולם טו עס נישט. גרעיפ דזשוס? איינער האט מיך פאריאר אנגעקאלט א רב, ביסט משוגע? שטייט אין שולחן ערוך? זאג איך לאמיר דיר זאגן. אלעס וואס שטייט אין שולחן ערוך ווייס איך, איך ווייס נאר איין זאך וואס דו ווייסט נישט, וויאזוי די גאס זעהט אויס. האט ער זיך אפגעלאזט פון מיר. אין דעס זאלט איר זיין זייער קערפול. יעצט חול המועד איז א מסכתא פאר זיך. חול המועד זאלט איר וויסן רבותי, דער אמת איז ווען איינער האט א דזשאב זאל ער זיכער גיין ארבעטן חול המועד. צו ס'איז א דבר האבד צו נישט, דאס וועל איך דיר שוין זאגן. ס'איז זיכער ארגער ווי מ'דרייט זיך ליידיג אין די גאס. ס'דא איין א ירושלמי אז איינע פון די גדולי אמוראים האבן געזאגט ווען איך קען וואלט איך מבטל געווען דעם גאנצן חול המועד ער האט געזען וואס ס'טוט זיך אפ איז למעשה יעדער זאל גיין ארבעטן טאמער קען ער גיין ארבעטן יעצט טאמער דו קענסט נישט גיין ארבעטן אדער דו לעבסט זייער גוט מיט דיין ווייב און מיט די קינדער און דו ווילסט מיט זיי אויסגיין זאלסטו דאס טון נאו פראבלעם זאלסט גיין זאלסט פארן נאר זאלסט אבאכט געבן אויף דיינע קינדער זאלסט זיי נישט לאזן איין מינוט הפקר. כ'האב ענק שוין געזאגט כ'וועל עס נאכאמאל זאגן, ס'איז געווען פאר אפאר יאר צוריק אין קאוני איילענד, איז געגאנגען א אינגערמאן מיט זיינע קינדערלעך, שיינע קינדער פון צוועלף, דרייצן, פערצן יאר, מיידלעך, ער האט מיך געפאלגט, ער האט געוואטשט די קינדער, אזוי וואטשענדיג זיינע קינדער גייט דארטן דורך עפעס א סאטמארע טשאווארגא, אן אפגעפארענער בחור, און נעמט זיך פייפן צו זיינע מיידלעך, בקיצור. און דער דרייט זיך אויס און שרייט, דו חיה פון וואלד דו, וואס ווילסטו פון מיינע קינדער? זאגט ער, לאמיר דיר זאגן, איך בין א סאטמארע באם, א ספאנישע אדער א שווארצע האלט איך נאכנישט ביי נעמען, סאו מוז איך דאך טרייען מיין לאק מיט א סאטמארע באמטע. און וויאזוי ווייס איך צו א מיידל איז א באמטע? זאגט ער, איך ווארף איר נאך, טאמער דרייט זי זיך אויס, ווייס זעה איך דאך שוין מיט וועם איך האנדל. זאגט ער, איך טו נאך א זאך, איך באקוק צו מיין טעלעפאן און אירע די זעלבע. ממילא זעה איך דאך ווי זי האלט, זי האט די אלע טרייפענע זאכן און נאכדעם כאפ איך א מיידל אווער די וויש אוו הער פערענטס. וואס קען טון היינט א חסידישער אינגערמאן אויב זיין טאכטער קומט אהיים טאטי איך וויל דעם בחור, קענסט אויך גארנישט טון, דארפסט נאר איין זאך האפן אז ער איז א שומר שבת און ער וועט אויכעט האלטן טהרת המשפחה, ווייל טאמער נישט קענסטו אויך גארנישט טון. און דאס אלעס האט זיך אנגעהויבן ווייל דו האסט נישט געוואטשט אויף דיינע קינדער. יעצט. די אלע חברה וואס זיי האבן א דזשאב און זיי קענען אריין טשעקן צו די ארבעט זאלן גיין ארבעטן זאלן זיך נישט זארגן חול המועד צו יא מסוגל נישט מסוגל ס'דא רב בון זאגט אין ירושלמי אז ווען איך קען ווען וואלט איך מבטל געווען דעם גאנצן חול המועד איך וואלט געשיקט יעדן ארבעטן ווייל ס'ברענגט אסאך גרויסע פראבלעמען דאס נישט ארבעטן דאס איז די ארגסטע זאך וואס איז דא ממילא קען מען זיך פארלאזן אויף דעם ירושלמי רבותי איף יו קען געט א דזשאב נאו, לעטס פוט איט דיס וועי, אויב דיין באלעבאס געט דיר א דזשאב איז דאך זיכער גוט, נאר אויב דו קענסט טרעפן ערגעץ אנדערש א דזשאב צו כאפן א דאלער, דו איט. דארפסט נישט פרעגן א רב דבר אבד צו נישט דבר אבד. דעם רב וועסטו זאגן ווען דו האסט מאלעסטעט א יונגל און ער וועט בעטן ביי דיר הונדערט טויזנט דאלער וועסטו אים זאגן ביסט אויך א דבר אבד ווייל ס'וועט קיינעם נישט העלפן ווען ער הייסט דיר כאטש געבן פארן יונגל די הונדערט טויזנט דאלער אים צו היילן, הער איך אבער, ס'גייט צום רב און ס'איז אויך א דבר אבד. עניוועי, לאך דיך אויס, נישט דא היינט אזא מין זאך וואס זאל זיין נישט קיין דבר האבד, ליידיג גיין די ארגסטע עבירה. יעצט וועל מיר גיין ווייטער. טאמער ווידער ווילסטו אויסגיין ווייל די רמבן זאגט שאר כסות ועונה זאגט די רמבן עונה איז נישט תשמיש נאר עונה איז ליבשאפט צווישן א מאן און א ווייב. עס איז זייער א מוראדיגער וויכטיגער רמבן. ווייל אנפארטשענעטלי היינט, א מענטש מיינט ער האט שוין געכאפט דאס מיידעלע, אה זי איז שוין זיין, ער האט געזאגט הרי את, קען ער שוין טוהן לעשות בו כרצונו, אזוי ווי די גמרא זאגט, וויל ער קאכט ער זי, וויל ער באקט ער זי, אזוי ווי א מענטש וואס מען ברענגט אים פיש, וויאזוי ער וויל זי עסן עסט ער זי, יא באט איט דאזענט האלד אוט טו לאנג, אה דאס פלאצט גראד, וועגן דעם איז דא אזוינפיל גיטין. מען דארף מאכן געהעריגע חבורות נאך די חתונה, ווי אזוי מען איז מעורר ליבשאפט צווישן א מאן און א ווייב, דאונט טעיק יור ווייף פאר גרענטעד, א פרוי איז בעיסיקלי אזוי ווי פלאוערס, געדענקסט פאר א כלה שיקט מען פלאוערס, א פרוי איז אזוי ווי פלאוערס, איף יו וואדער דעם, דעמטס איז גוט, טאמער נישט שטארבט עס אפ, די ליבשאפט שטארבט אויך אפ. סאו דאס דארף מען זייער שטארק וויסן, אויב דו גייסט אויס ווייל דו ווילסט מעורר זיין ליבשאפט צווישן דיר און דיין ווייב, און צווישן דיר און דיינע קינדער, יור דואינג א ווערי גוד דזשאב, באט מאך זיכער דו גייסט מיט זיי מיט, און מאך אויך זיכער אז דו שיקסט נישט דיין טאכטער מיט דיין חבר'ס קינדער ווייל זיי זענען פרענדס. ווייל די פרענדשיפ מיינט גארנישט, וועג האט אויך געהאט אז ס'איז געווען זיין אייניקל איז געווען א פרענד מיט עפעס א מיידל און די מיידל איז געקומען וויזיטן די אייניקל און וועג האט זיי בועל געווען, עניוועי דעס זאלסטו דיך נישט פארלאזן, דיין פרענד עטס גלייבט זיך אין אן עין הרע, וואאאר ס'איז דא אזא מין זאך ווי אן עין הרע, די רמב"ם זאגט אז איינע פון טויזענט ארבעט שטארבן נארמאל און די איבריגע די אנדערע ניין הונדערט ניין און ניינציג שטארבן פון עין הרע. רמב"ם זאגט נאך א זאך פון צו פיל זרע, שכבת זרע, באט ס'איז נישט וויכטיג. למעשה אונז גלייב מיר אין אן עין הרע. דו האסט א שיין מיידל, זי איז אין די בליעדיגע יארן, און דער איד האט א טאכטער, מיט זיין טאכטער וויל ער נישט טשעפען, סאו לייגט ער ארויף אן עין הרע אויף דיין קינד. איך מיין נישט א סגולה'דיגן עין הרע, איך מיין ער הי פוטס היז איי אן הער, און נאכדעם לייגט ער ארויף די הענט, זאלסט קיינעם נישט טראסטן, און דאס. איז זייער וויכטיג מען זאל וויסן וויאזוי זיך אויפצופירן. יעצט איינער האט מיר אמאל געזאגט אז ער קען נישט גיין מיט די קינדער ווייל ער קען נישט מבטל זיין תפילה בציבור. אויב ס'איז דא אן ענין וואס דו דארפסט גיין וועגן שאר כסות ועונה, עונה מיינט מען זאל אויפארבעטן די ליבשאפט צווישן דיין ווייב מיט דיינע קינדער און מיט דיר, און ס'איז נאך חול המועד און די רמב"ם זאגט קלאר אז מ'איז מחויב צו דערפרייען, די קינדער קויפן קליידער אנדערע זאכן, דעמאלטס אז די פארסט ערגעץ און די און די וואטשסט די קינדער דאס איז די גרעסטע מצוה ביקאוז יו וויל פיל ווערי ווערי סארי אויב איינער וועט טאטשן דיין קינד און לייגן אן אויג אויף דיין קינד אדער דיין קינד וועט אויסגיין מיט א בחור וואס ער האט איר נאכגעפיפן יו וויל פיל ווערי סארי סאו פאלג מיך זיי בוחר הרע במיעוטו און טוה קאנסטראקטיוו און דאווען ביחידות כי מי כהשם אלוקינו בכל קראנו אליו. אוואדי ס'א מצוה צו דאווענען מיט מנין, איך זאג נאך מער, למשל איך בין א חיוב, קען נישט אוועק פארן ווייל איך דארף דאווענען פארן עמוד און זאגן קדיש, אבער מיינע קינדער איך דארף שוין נישט גיין מיט זיי חול המועד'יגן, די אייניקלעך זאג איך אן פאר די קינדער זאלן זיך זארגן פאר זיי, ווען איך זאל היינט האבן גראוינג טשילדרען און איך זאל זיין אין די טשיילד בערינג יערס, וואלט איך איבערגעלאזט דעם עמוד מיטן קדיש און איך וואלט געפארן וואטשן מיינע קינדער, ווייל ס'איז נישט דא נאך אזא גרויסער חיוב ווי צו וואטשן קינדער, דאס איז ממש א מת מצוה, און נאכדעם טאמער האט עפעס געשען וועסט דאך נישט האבן צו וועם צו רעדן, און אפילו ווען מ'וועט שוין יענעם איינזעצן ס'וועט אים שוין קאסטן הונדערטער טויזענטער דאלער, וואס האסטו פון דעם? דיין קינד איז קריפלד פאר לייף, איז במילא יו העוו טו דו וואט העז טו בי דאן, און די קענסט נישט מאכן דיינע קינדער אויסנאם אז די וועסט נישט גיין מיט זיי חול המועד'יגן, ווייל אויסער דעם וואס אז זיי גייען אליין איז עס א סכנה, בכלל דער ענין פון מאכן קינדער זאלן זיין אויף איין זייט אגענסט די האול ווארלד ברענגט נישט קיין גוטס פאר די קינדער, און די קינדער וועלן דאס אלעמאל געדענקען א גאנץ לעבן, איך ווייס, איך האב געשיקט מיין זון. מיין עלטערן זון האב איך אים געשיקט לערנען צו רבי יצחק לייבאוויטש אויף וואודרידזש, איך פלעג ארויספארן יעדן צווייטן וואך אים צו וויזיטן, נאכדעם האט ער געלערנט אין ארץ ישראל, פלעג איך פארן יעדן חודש אים צו וויזיטן, שפעטער, יארן יארן שפעטער, זאגט ער מיר, דו ווייסט טאטע, איך וועל דיר קיינמאל נישט פארגעסן דאס וואס דו ביסט געקומען מיך יעדעס מאל וויזיטן, דו האסט געוויזן אזא מין אינטערעסט אין מיר, אז איך וועל דאס נישט פארגעסן, און ווען ס'האט זיך געהאנדלט מיט שידוכים, ס'איז געגאנגען אביסל שווער, פלעג איך אים זאגן, נעם. עניטינג, זאגט ער, ניין איך גיי דיך נישט אראפ לאזן, איך גיי נעמען א שידוך ס'זאל זיין פאר דיר לכבוד, פארוואס ווייל דו האסט מיך אויך נישט אראפגעלאזט. עטס ווייסט נישט ווי ווייט די קינדער געדענקען דאס, ביי אונז אין משפחה איז געווען איינע וואס איז געווען שלום בית פראבלעמען, בקיצור די באבע האט מקרב געווען די אייניקלעך, זייער שטארק מקרב געווען, פלעגט זי געבן גודי גודי'ס, פלעגט זי געבן גוטע פיש מיט פלייש מיט אלעם מיט א גוט ווארט. בקיצור, יענע מאמע האט גענומען די קינדער אויף א לינקע זייט, אבער די קינדער האבן אלץ געזאגט, אונז עמיר קיינמאל נישט פארגעסן די באבע'נס פיינע ווארעמע רייד מיט דעם עסן, און זיי האבן אלע איבערגעלאזט די מאמע'ס דרכים, און זיי פירן זיך היינט קיין עין הרע. כ'וויל ענק זאגן איין זאך. קינדער געדענקען, קינדער אבזארבן אלעס, און אלעס וואס דו טוסט, סיי גוט סיי נישט, דעי קנאו, זיי האבן דיך קלאר ארויס. אפילו ווען ס'איז געקומען די פעדעפייל סיזען איז אויך אייביג געווען, די קינדער האבן געוואוסט, אזוי ווי איך זאג אייביג די מלמדים, יעדער ווייסט ווער ס'איז געווען א פעדעפייל, די קינדער פלעגן זאגן, ווייסט אז דו'עסט צוקומען צו יענעם רבי'ן, יענער איז א חזיר, יענער ציפט אין אחור, יענער ציעט אראפ די הויזן, עווריבאדי נו עווריטינג. אז ס'נישט געווען איינער וואס האט געהאט די גאטס און די כח און די קוראזש צו זאגן, אונז עמיר דאס מפרסם זיין. און ממילא איז עס אזוי שלעכט געפארן. און די זעלבע אויכעט, יעדע אייניקל ווייסט, דער זיידע, דער איז א חזיר, דער טאטשט ווי מ'טאר נישט, דער גייט נאך אין טוילעט, דער שפילט זיך. און דער אנדערער איז א וואוילער, סאו דאונט טינק יור פולינג עניבאדי, סאו פוט אין עפערט, וועט עטס אלע מערטשעם גוט פארן. כ'האב אויך געוואלט זאגן, מען קומט זיך צאם אין הייזער, ס'איז דא מאנכע הייזער, ס'איז דא א טרעמפאלין ווי מען טאנצט, עס קומען זיך צאם פרעמדע קינדער, ס'טייטש אזוי, ביידע זענען דיינע אייניקלעך, אבער זיי האבן נישט קיין שום שייכות איינער מיט'ן צווייטן. ס'קומט ביים טיש ווי מ'זיצט, ס'דא הלכות נידה און ס'דא הרחקות, ווען מ'מעג צוגעבן דאס עסן און ווען נישט, און ווי נאנט מ'מעג עס לייגן אויפן טיש, און אז ס'מוז זיין א היכר טאמער ס'נישט דא איינע אנדערע וואס זיצט, ס'דא הלכות אין הלכות נידה, און מ'טאר נישט אריינבאמפן איינער אין צווייטן, דאס איז אן ערוה דאורייתא, ס'איז טאקע דיין שוועגערן, אבער ערוה דאורייתא. און אזוי ווייטער, און די זעלבע איז געזאגט פאר ביידע, ס'איז געזאגט פאר די פרוי זי טאר נישט באמפן און די מאן ער טאר נישט באמפן. אין די אלע זאכן דארף מען אובאכט געבן, ווייל נאכדעם ברענט א פייער, א מאן האט אין זיך א' יוד שין איש, און א פרוי האט א' שין ה' אישה, איז די י' ק', דעם אייבערשטנ'ס נאמען, איז אריין געלייגט צווישן דעם מאן און די פרוי, טאמער אבער זינדיגט מען, גייט אוועק די י' פון דעם מאן און די ה' פון די פרוי, ווערט עס אש און אש, און נאכדעם ווערט א גיהנום, א פייער. און דאס באגלייט דיך ביזן שאול תחתית. מען דארף אויכעט וואטשן אויף הלכות נידה און אויכעט אויף הלכות צניעות. מען קומט ארויס ארויס פונעם בעדרום מיטן ראוב אויפגעבאטנט, טאמער ביסטו א נידה טאר דיין מאן עס אויך נישט קוקן, און טאמער ביסטו נישט קיין נידה איז טאר נישט דיין טאטע קוקן דערויף און טאר נישט די שוואגערס קוקן אויף דיר, דער איז נאו ריזען. זאלסט עס טון דזשאסט ביקאוז דאס איז פעמילי. איטס לייק וואן ביג פעמילי, יא אבער אין די תורה איז נישט דא וואן ביג פעמילי. די אלע זאכן דארף מען זייער וואטשן. ס'איז דא לעצטנס די ראוב ס'איז געמאכט וואס די פרויען קומען ארויס וואס האט לעיס אויבן וואס מ'קען אריינקוקן אלעס וואס דארט טוט זיך. דזשאסט ביקאוז איטס קאווערד דאזענט מין איטס כשר. ס'איז געקאווערט מיט א לעכעליגן לעיס. ענד פליז דאונט דו אלל דיס טינגס. ווייל דעסהאלב באצאלט מען א ביטערע פרייז פאר די אלע זאכן. דער אייבישטער איז נישט מוותר, ער איז נאר א מאריך אף, סאו רבותי לעטס בי אן די רייט טרעק, נאכדעם איז דא אויבן, מענטשן האבן גרויסע דירות האבן זיי אויבן, שיקן זיי ארויף די קינדער שלאפן, נאכדעם דרייט זיך א עלטערער יונגל מיט א יונגערערן יונגל, ס'איז א גרויסע פראבלעם. ס'האט מיר איינער געזאגט, מיך אפגעשטעלט, ער זאגט מיר הער אויס, איך בין געווען אין מענדעלע חזר'ס כיתה, ס'איז געווען דא צוויי כיתות פון ישיבה קטנה, איך בין געווען אין זיין כיתה, זאגט ער מיר זאלסט וויסן, מענדעלע איז אזא חזר אז וואס דו זאגסט אויף אים האסטו ווייניג געזאגט. עס ווינדערט אים וויאזוי מענדעלע האט אונטערגעשריבן קעגן מיר, ער ער כאפט עס נישט, ער ווייסט דאך ער האט פוטער אויפן קאפ, ס'דא חברה ש"ס, ס'דא אין אסאך בתי מדרשים, זאגט ער ער האט עס גערופן חברה ש"ס שכבת זרע, ער האט יעדן בחור און יעדן יונגל באפאלן דארט אין זיין כיתה, און איינער האט נאכדעם באפאלן דעם צווייטן און דער צווייטער דעם דריטן. ער זאגט ער מיר, רוב אין די כיתה זענען נישט משוגע געווארן, פארוואס? ווייל אזוי ווי איך זאג אייביג, אז ווען מען טוט עס מענטשן וואס זענען די זעלבע עידזש, שאדט עס נישט אזוי ווייט מען זאל משוגע ווערן, ווען ס'איז א ריטשועל פראבלעם, ווען ס'טוט עס א מלמד צי א מנהל, אדער אן עלטערע בחור, ווערט דער בחור אינגאנצן צובראכן. אבער איך זאג אייביג, אבער על פי תורה איז עס אויך אסור, און ס'איז דא נאך א פראבלעם, אז ער לערנט זיך אויס יענעם צו פוגע זיין, זאגט ער, דאס איז מיט אונז געשען. דו ווייסט נישט ווי גוט דו ביסט קולע אל השערה. ניינציג פראצענט פון די צוויי כיתות האבן פוגע געווען נאכדעם הונדערטער און הונדערטער קינדער. סאו ס'איז טאקע דיינע צוויי נעפיוס ס'איז דיינע צוויי אייניקלעך און זענען אויבן אויפן בוידעם און זיי טאטשן זיך און שפילן זיך און עט די ענד אוו די דעי לערנען זיי זיך אויס איינער דעם צווייטן וויאזוי נאכדעם צו פוגע זיין אנדערע אויסער דעם וואס על פי תורה איז עס אסור אויכעט.
נאר אויף אזויפיל אז ס'וועט אים אפשר נישט כאפן א נערוון בראך. קען זיין וואס דעם חתן'ס זון וועט האבן פראבלעמס אין מעריטעל לייף אזוי ווי אסאך פון די פון מענדעלעס וויקטימס האבן. אז זיי האבן געהאט א ביטער לעבן. זיי האבן זיך טאקע נישט געגעט אבער זיי האבן געהאט א ביטער לעבן. ווייל ווי נישט וואס מאכט עס א שלעכטע ווירקונג. יעצט כ'האב אויך געוואלט זאגן. עס קומען מענטשן זיי ווערן ווילד און משוגע און זיי הייבן אן צו שלאגן די קינדער ביים סדר. מען זאגט הויך שרייען וועה בעה. געסט אים א פראסק, האסט אים צוגענומען דעם סדר. ס'איז א שאד, דאס איבריגע וועט שוין גיין אין דר'ערד עניוועי. טריי דיך איינצוהאלטן, און טריי צו געדענקען דו ביסט אויך אמאל געווען א יונגל. האסט אויך נישט געוואלט דאווענען, האסט נישט געוואלט לערנען. כ'געדענק ר' מאיר וועבערמאן די מלאכים, איך האב געלערנט מיט אים צוועלף יאר בחבריתא. ער איז געווען א מלמד אסאך יארן פארדעם. געקומען איינער זיך דורכרעדן אז זיין זון וויל נישט דאווענען, ער וויל נישט, ער וויל נישט, ער וויל נישט. פרעגט אים ר' מאיר ווי אלט איז ער? זאגט ער, ער איז אלט זיבן יאר. זאגט ער לאמיר עפעס זען דו ביסט אויך געווען דא ביי די מלאכים יא? איך געדענק דו ביסט געווען עלף האסטו נאכנישט געוואלט דאווענען דיין טאטע האט זיך באקלאגט אז ביי עלף דאווענסטו נישט היינט דאווענסטו ברוך השם זאגט ער יא סאו ווארט ביז ער עט בר מצוה האבן זאגט ער אבער חנוך לנער זאגט ער יא אבער על פי דרכו איז דארפט עץ ענק אויסלערנען וויל נישט אז די קינד זאל זיין יעצט אזוי אלט ווי דו ביסט ביסט שוין דורך געמאכט א וועלט האסט שוין נאכגעגעבן אלע תאוות און תענוגים סאיז דיר שוין אלעס נמאס געווארן. טריי נישט אריינצושטעלן דעם זון אין דיינע שיך, טריי צו האבן אביסל געדולד, און טריי צו לאזן אים אויפוואקסן על פי דרכו, און אז ס'וועט זיין מיט ליבשאפט, עווענטשעלי עט ער טון אלעס וואס מען דארף, און מיט שלעק עט ער עס זיכער נישט טון גוט, טריי צו פאלאוען אינסטראקשענס, חנוך לנער על פי דרכו. יעצט, ביי די פרוי איז אויך אזוי, ס'איז דא זייער אסאך פרויען וואס זענען שוואנגער, זיי רעדן זיך איין זיי מוזן קראצן און רייבן, באמת, לאמיר לאמיר צעלייגן די זאך הלכה'דיג. באמת, אמאל אין די צייט פון די חזל האט מען נישט געהאט כלים עקסטער, די גמרא זאגט דארטן אז רב האט געזאגט קדירות בפסח ישברו, זאגט אים דארטן איינער אן אנדערע אן אמורא יא דו האסט געלט איך האב נישט, היינט איז נישט דא כמעט א איד וואס ער האט חמצ'דיגע כלים אין פסח, נישט דא אזא זאך, די געז רענטש דאס א שטיקל פראבלעם, דאס אז מ'קען זאל מען נוצן אנדערע ברענערס מיט אנדערע בעקעלעך מיט אלעם. אבער אדער דען דעט נוצט קיינער נישט קיין חמצ'דיגע כלים, ס'דא וואס זיי פלעגן כשר'ן די זילבערווארג, איך זאג יעדן איינעם ווי איידער דו זאלסט עס כשר'ן, ס'איז נישט געהעריג גע'כשר'ט, ס'איז געווען פראבלעמס מיט דעם, דער וואס ס'האט גע'כשר'ט איז געווען פראבלעמס מ'האט אים צוגעשפארט, ער האט געטרייט מטמא צו זיין קינדער, למעשה ס'איז נישט וויכטיג, קענסט נוצן א גלאז, קענסט יוזן א גלאז, זייער פראקטיש, קויף דיר א נייעם גלאז ס'קאסט פֿינף און זיבעציק צענט, יוז עס. נוץ נישט אויפן טיש פון פסח חמצ'דיגע זאכן, איך נוץ אפילו נישט קיין לייכטער, איך האב עקסטערן לייכטער, אבער כ'וועל ענק אויסזאגן א סוד, זאלטס קיינעם נישט פארציילן, ס'איז נישט געהעריג זילבער, ס'איז זילבער פלעיטעד, ס'קאסט צוואנציג דאלער, דעטס אלל, כ'ווייס אבער ס'קומט נישט ארויף אויפן טיש גארנישט פון חמץ, און רוב מענטשן זענען אזוי. זיי נוצן נישט קיין חמצ'דיגע כלים פסח, אפילו ווען מען כשר'ט עס, מענטשן האבן עס נישט ליב. סאו טיארעטיקלי ספיקינג ווען דו געסט עס א לייג אריין אין שאף און דו פארקויפסט עס פארן גוי און דו זאגסט ערליך כל חמירא האסטו קיין שום פראבלעם נישט. יעצט איך מיין נישט מינימייזן חלילה צו קראצן ווייל דער הייליג קדושת לוי זאגט אז דאס קראצן וואס די פרויען קראצן דאס איז אזוי ווי תשרג אזוי ווי אונז זעמיר מכוון ראש השנה די תשרג אזוי מאכט דאס ברענגט אויס ישועות. נאר טאמער זי איז אין אנדערע אומשטענדן, זי איז שוואנגער, צו זי האט געהאט א בעיבי, זי איז נערוועז, צו זי האט אנדערע פראבלעמען, ליסען. א גאר א דיקן גארטל, אזא, ווייסט, א טו אינטשער, א דיקן גארטל, זאל דער מאן ארומדרייען פיר מאל, און ער זאל זאגן זייער ערליך כל חמירא און שפאר עס אפ און נוץ גארנישט אויף פסח פונעם חמץ. דאס איז טאמער מען איז אין אנדערע אומשטענדן. כ'קען ענק זאגן, די הצלה האט מיר שוין געזאגט יארן צוריק אז יעצט די צייט פון קלינען איז דא אנבעליוועבל מיסקערידזשעס, דאס איז רציחה, און אזוי ווי איך בין מעורר יעדעס יאר ווערט ווייניגער יעדעס יאר, ווייל יעדע פרוי הייבט זיך אן צו בארעכענען ווייל די מינוט איך קען נישט שטיין אויף די פיס איז נישט, נאכדעם האט מען יעדער האט גויטעס. ס'געווען אמאל איך בין אריינגעגאנגען צום ווינער רב. צום האדהאזער רב בין איך אריינגעגאנגען, איך האב אים עפעס געזאגט, איך בין צוריקגעקומען פאר פסח פון זיין זיידן דעם לבושי מרדכי'ס ציון, ער האט געהאט אן אוהל, ער האט א אוהל אין מאדע, און מיין זיידע ליגט אויך דארט, האב איך אים געזאגט אז זיין זיידנ'ס אוהל פאלט צוזאם, איז געווען פונקט עפעס א איד וואס ער איז צוריק געקומען שטערן פון קברי צדיקים, האט ער אים געפרעגט צו ס'איז אמת, זאגט ער יא, פרעגט ער נו פארוואס זאגסטו מיר נישט, איך וואלט דאך גערן עס איבערגעפיקסט, עניוועי ער האט מיר געגעבן געלט, איך האב עס איבערגעפיקסט, ס'איז גארנישט, אינמיטן איז אריינגעקומען די רעבעצן, געב די רעבעצן א זאג. ס'איז זוי שווער צו מאכן דעם פסח. ווייזט ער איר אויפן מיטן פינגער זאגט ער אזוי זי, זא ער האט נישט געזאגט די פאר די פרוי געזאגט זי, זי האבן עס שווער געמאכט זאג איך כל חמירא פארשליס אים זי די אלע טעפ און ס מען דארף גארנישט מער טון ווען זיי האבן קיין כח נישט. ס'דא עלטערע פרויען ס'קיינעס מיט אלעם מען רייסט זיך איבער נאכדעם איז דער סדר א א א הספד ס'איז נישט קיין סדר מען שלאפט איין די מאמע שלאפט זי האט נישט קיין כח מיט אלעם נאנאנאנא. איט שודנט בי דעט וועי. ספעשעלי היינט אז מען קען קויפן פיצא לכבוד פסח דארף דאך די מאמע גארנישט טון איך דענק מיין מאמע מיין מאמע הריני כפרת משכבו זאל רוען אין ליכטיגן גן עדן איז אויף געווען צוויי נעכט פאר פסח צו מאכן פאטעיטא סטארטש היינט קען מען דאך עס קויפן און ס'טעיסט בעסער ווי מיין מאמע'ס איך'ל ענק זאגן פארוואס ווייל ס'האט דרין חמץ אויכעט אליינס האמיר געפאקט פאטעיטא סטארטש און צוקער און זאלץ אונטערן לעיבל פון די סאכדעס ביי לעפקאוויטשן אויף לי קארנער ראס אין בעיסמענט. סאו ס'געווען דארט אונזערע ברעקלעך אויכעט, ס'האט געטעיסט זייער גוט. נו זאג איך נאר סארקעסטיקלי, רבותי, ס'איז א דזשאוק, מ'טוט היינט גארנישט פארן סדר און פאר פסח, און מ'נוצט נישט אלטע כלים, איז ד ווער ס'איז אין אנדערע אומשטענדן, זאל זי וויסן אז מ'שטרענגט זיך איבער און מ'האט א מיסקערידזש, איז רציחה גמורה. יו קילד א טשיילד ענד יו דאנט נאו וואט קיינד א טשיילד דיס קוד העוו בין ס'קען ווען זיין א בעל שם טוב אדער א ווילנער גאון אדער עס קומט נאך קען זיין משיח משיח וועט זיין א ילוד אשה אזוי זאגט די רמב"ם סאו רבותי טעיק איט איזי מאך נאר זיכער אז דיין מאן האט א דיקן גארטל ער קען נעמען דאס ווייסע גארטל מיט דעם וואס ער גייט יום כיפור אין שול קען ער נעמען יענץ ווייסע גארטל און זיך ארום דרייען ווען ער זאגט ניין דאס איז נאר דזשאוקס און סארקעסטיקלי, ער קען עס זאגן אן א גארטל אויכעט, דארף נאר אינזין האבן וואס ער זאגט, אלע חמץ און אלע זויערטייג וואס איך האב אין מיין רשות וואס איך האב געזען און וואס איך האב נישט געזען, וואס איך האב אויסגעראמט און וואס איך האב נישט אויסגעראמט זאל זיין בטל והפקר אזוי ווי שטויב פון דער ערד, און ער וויל עס עפעס וויסן ער קען עס זאגן אויף ענגליש אויך אז ער וויל, און ער איז יוצא און ער קען עס זאגן אויף ספאניש און ער קען עס אפילו זאגן אויף אידיש. און מען דארף גיין פארקויפן דעם חמץ, און דעמאלטס שטעלסטו ארויף מכור לנכרי אזא סטיקער, ווייסטו דו גייסט נישט דארט צו גאנץ פסח, די גאנצע קנין גייט אגב קרקע, סאו מען איז מקנה דאס גאנצע פארן גוי, און מען דארף זיך מער נישט זארגן. אין דער אלטער היים פלעגט מען דרייסיג טאג פאר פסח מאכן דעם טישטוך, ווייל עס איז געווען מיט סטארטש געמאכט, היינט איז אלעס סינטעטיש. אין חומש שטייט כל מחמצת לא תאכלו, חמץ איז שאור. שאור איז זויערטייג, יעסט איז זויערטייג, היינט קענסטו מאכן יעסט, קענסטו מאכן א א קענסט טרינקען, קענסט עס עסן, קענסט מאכן א א משקה דערפון, עס איז אזוי סינטעטיש אז ס'האט אין זיך נישט קיין טראפ חמץ, די וואס האבן נישט קיין חמץ. סא, טינגס אר טשעינדזשינג, און אונזער געזונט ווערט שוואכער, און לאמיר טרייען צו טון אלעס וואס מען דארף, אבער מיט קלוגשאפט, הוי ערום ביראה, נישט זיך איבערארבעטן. שוין, ס'וועט קומען נאך מער צום נעקסטע וואך א שיעור. און מ'וועט נאך רעדן וואס מ'האט נישט גערעדט און מ'וועט איבער'חזר'ן נאכאמאל, איך מאך עס דירעקט גענוג פרי ווייל די וואס זיי פארן אוט אוו טאון זאלן וויסן און די וואס דארפן זיך צוגרייטן מיט אנדערע זאכן, יעדער איינער האט זיך דאך זיינע זאכן. האטס מיר אלע א פרייליכן און א לעכטיגן שבת און א פרייליכן און א לעכטיגן און א כשר'ן פסח. אז דו ווילסט וויסן ווי כשר דיין פסח איז זאלסטו וויסן וויפיל שמחה דו האסט, ווייל אויב מ'איז פול מיט עצבות איז די גאנצע פסח גארנישט ווערד. נאר מוז איינער אריינשרייבן איד. אז מען איז נישט יוצא נאר אז מען טרינקט וויין און נאר אז מען עסט בשר בקר, וויל איך דיר זאגן, בשר בקר קיין כשר איז דערווייל נישט דא אין די גאנצע וועלט, און איך רעד דערפון כסדר, און ווידערום וויין, האב איך דיר דאך געזאגט זאלסטו נישט טרינקען, וועסט יוצא זיין מיט גרעיפ דזשוס וועסט נישט מאכן דעם הידור, וועסט מאכן נישט מהודר, וועסט מאכן בדיעבד. יעצט כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם א שטיקל היסטערי. ווייל כ'האב גערעדט וועגן טשעבינער רב, כ'האב נישט געוואוסט צו זיין זון, צו זיין אייניקל, ווער ס'איז געווען באהאלטן ביי די גויים, כ'האב נישט געוואוסט פונקטליך ווער, כ'האב עס געהערט פון ר' מענדל רייכבערג ווען כ'פלעג פארן אויף ליזענסק יעדעס יאר, איך בין נישט געפארן צו קיין קברים, דאונט מיס אנדערסטענד מי, איך בין געפארן וועגן מקווה'ס, אין ליזענסק האב איך אויך געבויט די גרויסע מקווה, איך פלעג נאר פארן ווי מען זאגט אז מ'איז שוין דארט גייט מען שוין צו צו די קברים, אבער כ'וואלט קיינמאל נישט געפארן צו קיין קברים, פארוואס? פאר א ווערי סימפל ריזען, ווייל א מענטש. א מאן דארף זיצן אינדערהיים, ער דארף נישט ארומפארן. די מקווה איז נישט געווען אן אנדערע וואס זאל טוהן, האב איך עס געטוהן. עניוועי, איז געווען איינע פון די הערות פונעם האטליין, איינע פון די פופציג הערות, איר ווייסט איך האב פופציג הערות, כ'האב מסתמא אפשר דרײַ און פֿופֿציק צו פֿיר און פֿופֿציק, ווייל ס'האט מיך יעצט אפגעקאלט איינער וואס ער טוט וועגן דעם שוויץ אז מ'זאל עס צושפארן, זאגט ער ס'איז געווען ווידער א ישיבת בית דין, דערציילט ער מיר צווישן די ווערטער אז זאלסט וויסן אז זעהט זיך אויס ס'וועט זיין נאך א ישיבת בית דין מ'וועט עס מסתם צושפארן, עניוועי. זאגט ער מיר אז ער האט געזאגט פאר די רבנים, נחום ראזענבערג, נחום ראזענבערג שרייט דארטן עפעס איין רב, ער ווייסט נישט ווער איך בין, ער קען מיך נישט, זאגט ער, ווער איז דאס, ער איז א תלמיד חכם, ער איז א, ער איז א יודע ספר, זאגט אים דער רב, און זאגט אים, לאמיר דיר עפעס זאגן, את חטאי אני מזכיר היום איך הער אים שוין אויס א לאנגע צייט, איך האב אים אויסגעהערט יעצט קעסטל צוויי און אַכציק און דרײַ און אַכציק אויף פורים, און איך וויל ענק זאגן אלע רבנים דא אינאיינעם, קענט עטס נישט נאכזאגן וואס ער זאגט. געזאגט נישט נאך צו מאכן אזאלעכע שירים און יעדע וואך זאגט ער אן אנדערן שיר ער זאגט קיינמאל כמעט נישט איבער אמאל ניצט ער עפעס א געדאנק וואס ער האט שוין געזאגט אבער ער רעדט סאליד יעדע וואך און ס'איז יעדע וואך כלאחר השער ס'איז נישט איינמאל יא פינף מאל נישט זאגט ער פאר די רבנים דאונט אנדערעסטימעיט אים נאכדעם זאגט ער אויסער דעם האט ער א פאוערפול האטליין וואס איך ווייס אז צעליגע טויזענטער מענטשן הערן אים און די יוגנט איז מיט אים און די סוף גייט זיין דא טראבל אין שוויץ ווייל ער וועט אנרייצן דעם עולם וועט מען דא קומען אומברענגען אין שוויץ. על כל פנים איז דא, מען קען זיין שוין דרײַ און פֿופֿציק הערות איך בין שוין נישט זיכער באט עניוועי איז דא איינער וואס ער הערט מיך אויס, וויל נישט איך זאל זאגן זיין נאמען ווייל פארשטייסט דאך אליינס נישט יעדער וויל, האט ער מיר געזאגט ס'האט אים זייער וויי געטון וואס כ'האב געזאגט וועגן טשיבינער רב'ס קינדער אז איינער איז געבליבן דארטן ביי די גויים מ'איז געגאנגען זוכן די קינדער נאך די קריג. איז ער געגאנגען האט זיך נאכגעפרעגט ביי די טשעבינער רב משפחה וואס צו צו ס'איז דא אין דעם יש דברים בגו צו נישט, האט אים יענער געזאגט אזוי, ס'איז געקומען, סתם אביסל היסטערי מען זאל וויסן, ס'איז געקומען אין די צייט, ווען די דייטשן האבן איינגענומען פוילן, האבן זיי געזוכט טשעבינער רב ווייל ער האט געהייסן דער גרעסטער אין תלמודיק, אין די גמרא, דער וואן די גרעסטע, דער טשעבינער רב איז אריבערגעלאפן אויף לבוב אויף די רוסישע זייט, דארטן איז געווען ר' בנציון באבובער האט זיך דארט געראטעוועט, ס'איז געווען איינע פון די ביאנער רעבעס האבן זיך דארטן געראטעוועט, דערציילן זיי אז דער ביאנער רבי האט געמאכט פון זיין שול, פון די ווייבער שול האט ער געמאכט א קוואטיר אז טשעבינער רב זאל קענען דארטן איינשטיין. בקיצור, נאכדעם האט ער געהאט נאך עפעס א איידעם וואס ער האט געהייסן. ר' שלמה גאלדשטאף ער איז געווען זיין עלטסטער איידעם, מען ווייסט ער האט נישט געהאט קיין קינדער געשטארבן אן א קינדער אבער די משפחה זאגט ער האט יא געהאט א קינד און ס'עפעס אמאל געשעהן אן אומגליק ס'איז ארויס געפאלן פון א פענסטער און ס'איז געהארגעט געווארן סאו נאכדעם איז טשעבינער רב האט געהאט נאך דריי קינדער איינער פון די קינדער האט געהייסן האלבערשטאם ער איז געווען דעם ז'מיגעדער'ס א זון וואס דער ז'מיגעדער ער איז געווען א זון פונעם גארליצער. ער האט געהאט א ברודער דעם זשמיגראדער וואס ער איז אין בני ברק דער אלטער איד דאס איז געווען א ברודער פון דעם האלבערשטאם וואס ער איז געווען טשעבינער רב'ס איידעם. יעצט ווען דער טשעבינער רב איז געווען באהאלטן דעמאלטס אין לעמבערג האט ער באקומען א בריוו פון זיין איידעם אז אזוי ווי ס'איז דא גרויסע צרות מ'נעמט צו די קינדער מ'שיסט אויס און מ'טראגט אין לאגער ארבעטן געטאס האט ער גענומען זיין קינד, ער געהאט א קינד, און ער האט דאס קינד אראפגעשניטן עפעס פון פיס א שטיקל, אזוי ער זאל קענען גיין, אבער מען זאל זען אז ס'איז א מום וואס דאס וועט בלייבן אויף אייביג, ער זאל דערקענען אז דאס איז זיין קינד, און ער האט עס אוועקגעגעבן אין פוילן פאר א גוי, עס אוועקגעגעבן, און געוויסט א נאמען, די אדרעס, מיט אלעם. סא, יעצט אויך געווען, דער ר' ברוך שמעון שניאורסון איז געווען א בחור אין לובלין, ווען דער לובלינער רב איז אוועק, האט מען געשטעלט דריי רבנים וואס זיי זאלן פירן די הנהלה רוחני, איינער האט געהייסן ר' מנחם זעמבא, דער אנדערער האט געהייסן ר' משה'לע דער בויאנער, און דער דריטער איז געווען טשעבינער רב. יעצט שפעטער נאך די קריג איז געשען א מעשה אזוי אז. דער טשעבינער רב איז געווען אין סאמארקאנד, און הרב ברוך שמעון שניאורסון איז אויך אנגעקומען אויף סאמארקאנד. טשעבינער רב געזאגט אזוי, איך פלעג דאך דיך פארהערן אין די ישיבה אין לובלין. איך האב געהאלטן אן אויג אויף דיר, איך האב געהאלטן אז דו וואלסט געווען זייער פאסיג צו זיין מיין איידעם. אויסער דעם ביסטו א סאנזער אייניקל, א ליובאוויטשער אייניקל, א טשערנאבלער אייניקל, ובמילא אויב דו ווילסט, מיין טאכטער איז דא, און מען קען זיך זען, און מען קען שטעלן א חופה. און אזוי איז ר' ברוך שמעון געווארן זיין איידעם דארטן אין סאמארקאנד. על כל פנים איז טשעבינער רב למעשה האט געהאט זעקס קינדער, פינף האבן שוין געהאט חתונה געהאט פאר די קריג, און די איינע טאכטער האט חתונה געהאט נאך די קריג. דאס איז געווען ר' ברוך שמעון שניאורסון. דאס איז די געווען דער מאן. יעצט איז למעשה איז געווען אזוי, ס'איז געווען א מענטש וואס ער האט געהייסן יואל רייצער, דער יואל רייצער איז געווען א בחור, איז געווען א חברותא פון טשעבינער רב, געווען א למדן, טשעבינער רב האט ליב געהאט צו לערנען מיט אים, און ער איז אויך געווען דער משמש בקודש ביים טשעבינער רב. איז איינער צו לאנג געזעסן ביים טשעבינער רב האט ער אים ארויסגעווארפן ווייל טשעבינער רב האט דאך נישט געהאט קיין כח, איז געווען שוין שוואך. ויהי היום איז געקומען איינער, ער איז געווען אנגעטוהן מיליטערישע קליידער אזוי, ער איז געווען אנגעטוהן א בעסערע מענטש, א ווי א פריץ, און ער קומט אריין ער וויל רעדן צום רב, יא, ווילסט רעדן לאזט מען אריין, ער איז געזעסן צו לאנג דארט, איז געקומען דער יואל רייצער דער גאבע, און ער האט אים געוואלט ארויסווארפן, האט טשעבינער רב געמאכט מיט די הענט אזוי גיי אוועק, שפעטער ער איז דארט אפגעזעסן אפשר א שעה צו וויפיל, שפעטער איז געגאנגען דער יואל רייצער, און ער האט געפרעגט דעם טשעבינער רב'ס איידעם דעם שלמה גאלדשטאף, ער האט געוואלט וויסן וואס האט ער גערעדט מיטן רב אזוי לאנג, האט ער אים פארציילט אז ער איז דער שר החוץ פאר מדינת ישראל אויף פוילן, און דער טשעבינער רב האט אים געזאגט אז זאלסט וויסן אז כ'האב געהאט אן איידעם, האלבערשטאם, וואס האט אוועק געגעבן א קינד פאר א גוי, און כ'האב דעם נאמען, דעם אדרעס, אלעס, און גיי זוכען. קיצער, יענער איז שפעטער צוריקגעקומען, און ער האט געזאגט ער האט געזוכט, דער גוי וואוינט שוין נישט דארט, ווייל אזוי האבן זיי געטוהן, זיי האבן מורא געהאט די אידן אים צוריקנעמען די קינדער און זיי וועלן צוריקנעמען די דירות, ווייל מ'האט זיי געגעבן די קינדער און מ'האט זיי וועגן דעם געגעבן די דירות אויכעט, זענען זיי אלע אנטלאפן, און ממילא איז ס'איז אבד זכרו לעד, מ'ווייסט נישט ווייטער וואס ס'געשעהן. סאו כדי ס'זאל נישט זיין קיין פגיעה אין טשיבינער רב, ס'איז נישט זייערס א קינד, ס'איז זייערס אן אייניקל, און מ'האט געטון וואס מ'האט געקענט, און נישט דער טשיבינער רב האט עס געטון, ס'האט עס געטון אן איידעם, כרחם אב על בנים, א טאטע פון א קינד האט עס געטון. סאו כ'האב נאר געוואלט אביסל אויסטרעיטענען די היסטערי אז מ'זאל וויסן. כ'האב אויך געוואלט זאגן נאך א זאך וואס איינער האט מיר געזאגט. ס'איז געווען א איד וואס ער האט געהייסן ר' יצחק בלוזענשטיין. יעצט א צעלעמער איד האט מיר פארציילט, וואס ער איז געווען דא נאך פאר די מלחמה מיטן צעלעמער רב, האט ער מיר פארציילט אז דער סאטמאר רב האט געשריבן א בריוו פארן צעלעמער רב אז ער זאל שיקן שריפטן פאר ר' יצחק בלוזענשטיין ער זאל קענען קומען אויף אמעריקע. האט דער סאטמאר רב געזאגט. פארוואס הייס איך אים ער זאל יא ארויספארן ווייל איך זעה ער איז זייער אן ערליכער בחור און איך ווייס ער וועט נישט קאליע ווערן אין אמעריקע בפרט נאך ער וועט זיך דרייען לעבן צעלעמער רב סוף איז געווען צעלעמער רב האט אים געשיקט פעיפערס און ער איז אנגעקומען דא אויף אמעריקע און דעמאלטס האט דער סאטמאר רב געזאגט ווען איינער פרעגט מיך צו פארן אויף אמעריקע אינני אומר לו לא הן ולא לאו. איך זאג קיינעם נישט נישט יא און נישט ניין. פארוואס זאגט די רבי ווייל די נסיונות אין אמעריקע זענען נישט צום גלייבן און יעדער פאלט דורך. דאס לייג איך צו ווייל כ'האב געזאגט פאריגע וואך אז די חברה די דיקע שרייען און רייסן אראפ דעם רבי'ן מ'וואלט זיך געקענט ווען ראטעווען. די רבי האט געוויסט מ'קען זיך ראטעווען אזוי ווי כ'האב מסביר געווען פאריגע וואך באריכות. סאו די רבי האט געוויסט נאר ער האט געהאלטן אז די סכנה. איז צו שטארק, ממילא האט ער נישט געוואלט זאגן לא הן ולא לאו. יעצט וויל איך ענק זאגן סתם אזוי, ווער טשיבינער רב איז געווען, זאלסט האבן א שטיקל ידיעה, ס'איז געווען א רב, ער האט געהייסן טעבליגער רב, ער איז געווען די גרעסטער פוסק אין ירושלים, געווען א גאון עולם, בקיצור איז ער געקומען ווען טשיבינער רב איז געקומען אויף ארץ ישראל, איז ער אים געקומען געבן שלום, זאגט טעבליגער רב, כ'האב געהערט טשיבינער רב האט געהאט צוויי זין וואס זענען געווען גדולי הדור. זאגט טשיבינער רב אה דאס איז נישט ריכטיג, זיי זענען געווען ביידע לעבעדיגע ספר תורה'ס, און נישט געווען גדולי הדור נאר לעבעדיגע ספר תורה'ס, און ס'איז געווען מן השמים, דער הייליגער באשעפער האט רחמנות געהאט, און טשיבינער רב האט שוין נישט געהאט צייט צו ענדיגן, דער טעבליגער רב איז ארויסגעלאפן ביז אינמיטן די גאס ער האט אנגעהויבן צו וויינען. איד פארלירט צוויי קינדער, לעבעדיגע ספר תורות, און ער זאגט ס'איז געווען דער הייליגער באשעפער האט רחמנות געהאט, ער האט שוין נישט געוואלט הערן וואס ער זאגט, אבער א איד זאל מיט אזא מסירות נפש דינען דעם אייבערשטן מיט אזויפיל אמונה און דביקות, ס'איז נישט צום גלייבן, טעפליקער רב האט געכאפט התפעלות. עניוועי, איך בין געפארן אויף ארץ ישראל לערנען, געווען תשכ"ו, איך האב אנגעהויבן צו לערנען אין חודש חשוון, איך האב געהאט גרויסע השתוקקות צו פארן אויף ירושלים, זיך צו רייסן קריה, צו זען דעם מקום המקדש, דערציילט ס'איז געווען איינע פון די ירושלימ'ער רבנים, זיי האבן געוואוינט דארט אין די אלט שטאט, און דער שייך איז אים געקומען וויזיטן, צום וויזיטן, ער איז אראפגעגאנגען עפעס צוואנציג דרייסיג סטעפס ביז זיין הויז, דאן זעט ער, ער וואוינט אז ער האט געהאט צוויי בענקלעך וואס איינס האט נישט געמעטשט מיטן צווייטן, ס'איז געווען ר' יוסף חיים זאנענפעלד, בקיצור, פרעגט ער דעם, ער רופט צאם די אידן, עטס שעמטס ענק נישט? אזוי לאזט מען וואוינען א ירושלימ'ער רב, א קעניג ביי אידן? בקיצור. זענען זיי געגאנגען און זיי האבן אים צוגעשטעלט צו די פענסטער פונעם רב און זיי האבן געזאגט קוק ארויס דאס איז דער מקום המקדש דא וואוינט דער קעניג פון די וועלט קוק אין וואסער א חורבן סא דו האסט א פראבלעם אז אונזער רב וואוינט אזוי? אונזער קעניג וואוינט אזוי דער אייבישטער וואוינט ליידער אויך אזוי און דאס פלאץ האב איך געהאט השתוקקות צו גיין זעהן איך האב דאך געוואוסט אז אין די ישיבה לאזט מען נישט ביז בין הזמנים פארן בקיצור האט דער אייבישטער געהאלפן. אז י"ב חשון ס'איז געווען מוצאי שבת איז גאנץ בני ברק האט צוגעשפארט אלע ישיבות און תלמוד תורה'ס ביינאכט און יעדער איז געפארן דער גאון הדור איז נעבעך נסתלק געווארן דאס איז געווען דער טשעבינער רב ס'איז געווען י"ב חשון תשכ"ו. עניוועי כ'האב כ'האב אלעס פארראכטן און כ'האב ליב אז היסטערי זאל זיין. אזוי ווי עס דארף זיין, וויאזוי דער ליובאוויטשער רבי זאגט, ווי ביטער היסטערי איז אבער מען טאר עס נישט פעלשעווען, סא דאס איז היסטערי, עניוועי, האטס מיר אלע א כשר'ן א פרייליכן א לעכטיגן פסח.